א גוטן ערב שבת קודש, פרשת כי תצא, כי תצא למלחמה על אויביך, דער סוף זאגט דער אייבערשטער, ונתנו ה' אלוקיך בידיך, דו זאלסט קיינמאל נישט קיין מורא האבן, ס'שטייט אין די סדרה אויך די וואך, כי תצא למלחמה וראית סוס ורכב, עם רב ממך, זאגט ער די תורה לא תירא מהם, זאלסט נישט מורא האבן. דו'עסט זעהן די רבנים פארן ארום מיט קעדילעקס, א נייע מעשה יעדע רבי מוז האבן א קעדילעק, און וועסט מורא האבן פאר זיי ווייל זיי קומען אן מיט א פאוערפול מעסעדזש אז זיי זענען עפעס, זיי זענען גארנישט, זענען חספא בעלמא, זענען עפרא דארעא, ס'איז דא א מעשה פון דעם הייליגן רבי הערשעלע רימינובער עפעס אזא שוחט, ער איז אויך געווען א מוהל, איז ער געגאנגען ערגעץ אויף א וועג און ער האט געדארפט מאכן א ברית, און. בקיצור, ס'איז א גאנצע מעשה ווי די לינקע חברה האבן אים אריינגעכאפט און ער האט געמוזט צוריק גיין דארטן זאגן אז עטס זענט סטרא אחרא, איך בין ענק מבטל בתכלית הביטול, און דאס האט זיי אויסגעריסן פון זייער שורש. די זעלבע דא אויכעט. די רעבעס און די רבנים זענען סטרא אחרא, איך בין זיי מבטל בתכלית הביטול. רובם ככולם זענען נואפים. עניוועי, עטס האטס געמיינט אז עטס גייטס געווינען די מלחמה, ס'איז נישט מיין מלחמה ס'איז דעם אייבערשטנ'ס מלחמה, טאמער קענט עטס געווינען חס ושלום דעם אייבערשטן קענט עטס דאס אויך געווינען, ווייל דער אייבערשטער זאגט ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, עטס האטס געדארפט פארשטיין אז עטס וועטס די מלחמה נישט געווינען, און ס'גייט צוביסלעך צו א בעסערונג. כ'האב שוין געמאכט א שיעור, כ'האב שוין צוגעלייגט, כ'מוז צולייגן נאך עטליכע וויכטיגע זאכן. די ערשטע זאך האב איך געוואלט צולייגן אז. כ'האב באקומען א טעלעפאן קאל פון אויסלאנד אז ס'גייט זייער אין גרויסן ארום דאס ביכל פון אסתי וויינשטיין. זי האט איבערגעלאזט א ביכל, זי האט עס געגעבן פאר פרענדס, מ'האט עס יעצט ארויסגעגעבן, און דארט שטייט זייער שטארק וואס דער מאן האט געהייסן פאר איר זאל אלץ טון, זאל וואוינען ווי מען טאר נישט, ווען מען טאר נישט זאל וואוינען מיט אנדערע, ס'איז א מורא'דיגער ביכל וואס איז ארויסגעקומען, איך האב עס נאכנישט געזען איך האב נאר געהערט, און איך וויל אז דאס זאל זיין א מוסר השכל פאר אלע אידישע טעכטער, ווען דיין מאן בעט פון דיר אזא מין זאך אין סעקשועל אביוז וואס דו גלייכסט עס נישט, און אוואדע דאס וואס מען טאר נישט, זאלסטו וויסן דו זאלסט דיך נישט לאזן, ווייל דער סוף וועט דער סמך מם דארטן הויערן אין די הויז, און דער סוף וועט זיין אז ס'וועט זיין א מלחמה מיט זיך גט'ן און אזוי ווייטער. סאו זייער וואטשן וואס דו זאלסט לאזן און וואס נישט. יעצט בשעת מעשה קען זיין דער מאן העט אריינרעדן ס'איז פאן און ס'איז גוט און ס'איז אלעס פיין ענד יו וויל פאל פאר איט, און נאכדעם וועט עס דיך אנהייבן צו עסן אז דו וועסט נישט קענען פטור ווערן, ס'וועט צוקומען צו א מצב וואס דו וועסט דיר קענען נעמען דאס לעבן חלילה אויך. יעצט, מען דארף פארשטיין נאך א זאך, ס'איז דא אסאך מאל וואס דער מאן זאגט אז דו זאלסט גיין וואוינען מיט יענעם מאן, כ'מיין און ער העט צוקוקן און ער העט וואטשן, יעצט וואט דו יו טינק אין די בעק אוו יור מיינד, וואס טראכט דיין מאן פון דיר, האו לאו אר יו אז ער גייט דיך פארקויפן אזא מין איידיע, אדער אז ער ברענגט אריין אן אנדערע. יעצט אפילו ווען ס'מאכט זיך אמאל א מאן ווערט פארכאפט, ער איז געגאנגען ווי מען טאר נישט, ער איז געגאנגען אויף די גאס און ער האט געזען א זונה און ער איז פארכאפט געווארן, שוין, דארף מען טראכטן, ס'איז א ביטערער אומגליק אבער וואס קען מען טון. אבער אז ער ברענגט אריין די תאוות ביי זיך אין שטוב און דו מוזט עס טון, זאלסטו פארשטיין אז ער מוז האלטן פון דיר זייער זייער ביליג. און לאז דיך נישט. און דעטס עקזעקטלי וואס אסתי וויינשטיין טענה'ט אז מ'האט געטוהן מיט איר. איז אויב דיין מאן האט אזא סעקס דרייוו למשל צו וואוינען אין אחור, און דו גלייכסט עס נישט טוט דיר וויי, זאלסטו אים זאגן ליסן ס'איז דא איינס פון צוויי וועגן, אדער עסטו אויפהערן אדער א גט. זאלסט דיך נישט לאזן געצווינגענערהייט טוהן וואס די תורה לאזט נישט. און דאס האט גארנישט מיטן רעבן, מען זאגט אייביג די רעבע לאזט נישט, די רעבע האט געזאגט מען טאר נישט, די רעבע האט געזאגט מען זאל גיין מיט אזאלעכע שטרימפ מיט אלעם, ס'איז נישט די רעבע, ס'איז די רבונו של עולם ס'איז די תורה. און די זעלבע איז אז ער עט וועלן וואוינען אן א מקווה און אזוי ווייטער, און בפרט נאך טאמער וויל ער מאכן גרופ סעקס, ער עט ברענגען א גוירל פרענד וואס ער האט ליב, און ער עט דיר ברענגען א מאן וועם ער וויל ער זאל מיט דיר וואוינען, דאונט לעט יור סעלף, דו ביסט א אידישע טאכטער און זאלסט נישט לאזן די אלע זאכן, עספעשעלי נישט צו וואוינען הינטן, ויענה זאגט רש"י שלא כדרכה ביי דינה'ן, סאו לאז דיך נישט, ווייל סוף וועט זיך עס אויסלאזן נישט גוט, און אז מען דארף זיך גט'ן דארף מען זיך גט'ן, ס'איז פארפאלן אז דער מאן איז משוגע ער האט סעקס דרייווס וואס ער טראכט אין זיין פאנטאזיע, יו דאונט העוו טו בי א פארטנער אין איט. די צווייטע זאך האב איך געוואלט זאגן, זייער וויכטיג, ס'איז געווען נעכטן אן אסיפה ביי די רבנים, און זיי האבן מחליט געווען אז מ'קען אפילו נישט געבן א הכשר אנע דעם וואס מ'האט א אינטערנעט, מען דארף וויסן ווי צו קויפן שטיין זאלץ, דאס איז די דיקע זאלץ, אלעס איז רבנים, איך געדענק איך האב געמאכט אמאל א מקווה, און איך בין שוין געווען דארטן א וואך ווארטנדיג אויף רעגן, נאכדעם האב איך געזען אויפן אינטערנעט אז ס'גייט רעגענען אין יענע שטאט. איז דער אינטערנעט איז אזוי פונקטליך, ס'דא טשענעלס וואס ווייזן אים פונקטליך העכער וועלכע גאס ס'גייט רעגענען, און וויבאלד זיי האבן עס געוויזן וועלכע גאס ס'גייט רעגענען האב איך נאך געווארט נאך איבער שבת און ס'האט טאקע אנגעפילט די מקווה, ווען נישט וואלט איך אויכעט געווארט נאר ס'איז געווען גרינגער אז איך זע אלעס, און לאידך גיסא ס'האט געהייסן אז דער גרויסער פלאד וואס איז געקומען פון פלארידע עט בארעגענען ניו יארק אויכעט. האב איך געוואלט אויסליידיגן דא א מקוה, האב איך געזען אויפן אינטערנעט אז אין זיפ קאוד וואן וואן טו טו טרי האט נישט אנגעקומען קיין וואסער. ס'איז מורא'דיג וויכטיג צו האבן דעם אינטערנעט. ס'האט ענק אריינגעלאזט אין א משוגענע מלחמה, ס'האט עס יעדער, און אזוי ווי ס'האט ענק אריינגעלאזט אין א מלחמה קעגן סעקשועל אביוז אז ס'געשעהט נישט, האט עטס ענק אריינגעלאזט אין א משוגענע מלחמה יעצט מיטן אינטערנעט, יעצט האט עטס דארט פארלוירן, יעצט עט עטס דא פארלירן, יעצט פארלירט עטס דעם עולם, יעצט ווארפט עטס ארויס קינדער פאר גארנישט, און דאס איז נישט ריכטיג. יעצט די רבנים ביי די מיטינג האבן געזאגט מען מוז עס האבן, יעצט איז דא דער משה טעראריסט, ער האט געלייגט א חרם אויף נחום ראזענבערג, ס'איז געווען א איד רבי יצחק פריד עליו השלום, ער האט שטארק געארבעט אז מען זאל אראפנעמען דעם חרם ווייל ער האט געהאלטן איך בין א חשובער מתפלל אין קליימער, ער האט געגעבן די שיעור דארט, למעשה משה האט אים צוגעזאגט דאס, נאכדעם ווען ס'איז געקומען דערצו האט ער געזאגט מען קען נישט די רבנים לאזן נישט, שוין ער האט אריינגעפירט די רבנים אין א טינופת. ארץ. יעצט, מ'האט אים דעמאלטס געפרעגט ווען ער האט געמאכט דעם חרם, ווען ער איז ארומגעלאפן צו די רבנים, האבן זיי געפרעגט, דער נחום ראזענבערג איז דאך נישט א אונזעריגער, ער לאכט זיך דאך אויס פון אונז, וואס וועסטו אויפטון? וועט ער וואוינען אין פילאדעלפיע אדער אין יעהופיצוויל? האט משה געזאגט, אה זיי נישט קיין בהמה, א גע'אסר'טן האטליין קען מען נישט ברענגען אז מ'זאל אונז אונטערברענגען, למשל, מ'מאכט דארטן אין דעם האל, עטרת אברהם, עטרת בלעם, דארט אין די תלמוד תורה אויף ראס סטריט איז דעמאלטס ווען איך האב געהאלטן אין איין שריין דאס טאר מען נישט ווייל קינדער גייען דורך און זיי זעען די חתונות מיט די רוסישע און זיי גייען מיט קורצע קליידער און ס'בלאזט די ווינט און מ'זעהט ממש די פענטיס קען מען זעהן האט משה געשריגן לאז דיך אפ דאס זאגט נאר נחום ראזענבערג ער איז א גע'אסר'טער האטליין און אזוי האבן זיי געקלערט זיי האבן געווינען. וויל איך דיר זאגן משה, איך וויל דיר געבן א מעסעדזש, אונז האמיר גענוצט דעם דברי יואל פאר אלע שייגעצשטיק וואס אונז האמיר געוואלט, דער דעברעצינער רב האט אמאל געזאגט פארן רעבן אז מ'האט נאכגעקוקט און די כשרות טויג נישט, האט אים די רבי אנגעשריגן דער דברי יואל איר האט צו טון מיט די חברה, ס'איז געווען עפעס אזא ועד הכשרות, און ער איז געווארן אינגאנצן פארשעמט און ער האט זיך אפגעלאזט, מ'האט גענוצט דעם רעבן פאר אלע גארביטש, מ'האט געווייפט מיט אים אלע טוילעטס. פרץ. ווען מ'איז אריינגעקומען זאגן אז די סאטמארע שוחטים שעכטן פער איינס און נישט פער צוויי אזוי ווי די תקנה פון חתם סופר איז געקומען דער גראבער עזריאל גליק און ער האט געזאגט די רבי ווייסט נישט זיינע שוחטים'ס ווייבער גייען נישט אין מקווה מען האט גענוצט דעם איד לכל צרכיכם וואס מען האט געוואלט האט מען דעם איד גענוצט און דערפאר איז אזא מין חורבן דא היינט אין די קהילה און ס'נישט דא קיין כשרות און ס'נישט דא גארנישט. איז משה, דאס זאלסטו פארשטיין, דאס איז גוט געווען ווילאנג מען האט געקענט טעראריזירן דעם עולם, ווארום האב איך געוואלט דאווענען מיטן רעבן, האב איך געמיינט אז אנעם רעבן עט נישט עולה זיין די תפילות, איך קען אסאך אידן וואס האבן געדאווענט נישט אין סאטמאר ראש השנה און זיי האבן אויך דערלעבט דאס יאר, איז ממילא אז מען האט דאס געטון מיטן רעבן האט מען געקענט ווי מען זאגט מאניפולירן דעם עולם, די מינוט די רבי איז אוועק. אפילו בחייו האט שוין אויך דער עולם געלאכט פון די אלע שייגעץ שטיק וואס מ'האט געטון פארן רעבן, אבער די מינוט ווען די רבי איז אוועק האט זיך דאס אויפגעהערט. און דאס זאלסטו פארשטיין, דער עולם איז נישט אינטערעסירט צו מיין האטליין איז גע'אסר'ט צו ס'איז נישט גע'אסר'ט, דער האטליין פארט ברוך השם, און דער האטליין רעדט זאכן וואס איז זייער וויכטיג, און עז לאנג עז איך וועל רעדן וואס איז וויכטיג און וואס איז אמת, קענסטו עס לייגן אין חרם, קענסטו עס לייגן ווי דער קלויזענבורגער רב האט געזאגט, מ'האט אים געזאגט מ'עט דיך אריינלייגן אין, אין חרם האט ער געזאגט, זיי קענען מיך לייגן אין ט ס אויכעט, נאר אין יוט זאלן זיי מיך נישט לייגן. משה, קענסט מיך לייגן אין יוט אויכעט, אונז לאכן מיר שוין איין פון דיר מיט דיינע אלע שייגעץ שטיק. און ס'וועט שוין נישט ארבעטן, די יוגנט, ממש ס'שטערט צו דאס אידישקייט, זיי זאגן מיר, אזא מין חרם האט מען אנגעמאכט מיטן רעבן? מען רעדט נישט פון בירך משה, דער איז דאך געווען סתם א פוסטע ליידיגייער, מען רעדט פון רעבן זכרונו לברכה. עזריאל איז ארויסגעקומען, דער רבי האט געזאגט מען זאל אונז אינזין האבן די שווארצע פאר ולמלשינים, די שווארצע מיינט מען די מיילעך שווארצן'ס חברה, שטייסט מען האט נאכגעזאגט זאכן ס'האט זיך געטוהן דא אה ס'וועט דיר גארנישט העלפן אז דו האסט שוין נישט דעם רעבן צו בעסער געזאגט ביי מיר אפילו ווען דו האסט דעם רעבן, מיך מיר וואלט גארנישט געבאדערט אז איך האב נישט געדאווענט אין סאטמאר ווייל כ'האב באמת עניוועי קיינמאל נישט געדאווענט ראש השנה יום כיפור אין סאטמאר אפילו דא ווען כ'האב געדאווענט די אלע יארן אין קליימער פֿינף און צוואַנציק יאר ראש השנה יום כיפור האב איך געדאווענט אין וויזשניץ אויף סקסט ליי עוועניו. ווייל אין שולחן ערוך שטייט אז ס'זאל קיינער זאל נישט שטיין אין די ד' אמות אין די ד' אמות שמונה עשרה, דא איז געווען אין גרויסן בית מדרש איז געווען קוים ארום צוואַנציק מענטשן, קיינמאל נישט געדאווענט אין סאטמאר, כ'האב געגלייבט אז דער אייבערשטער קען אין וויזשניץ אויך אויסהערן די תפילות, סא משה ס'איז געווען א דעד מיסטעיק צו מאכן א חרם ווייל די רבנים קענען עס יעצט נישט אראפשלינגען, סא קאלן מיך, זיי זאגן אפשר קען מען פארהאנדלען אפשר זאג איך הער אויס דיך שטערט עפעס? זאגן זיי יא, זאג איך ניין מיך שטערט גארנישט. איך פאר ברוך השם מיטן חרם אסאך בעסער ווי אנעם חרם ווייל פון ווען מ'האט ארויף געלייגט דעם חרם איז ארויף געגאנגען די הערערס, איך ווייס נישט די אלע מיינע די אנדערע וואס האבן האטליינס איך ווייס נישט צו זיי האבן אזוינפיל הערערס וויפיל איך, ווייל דער עולם האט אנגעהויבן צו הערען ווער איז נחום ראזענבערג אויף וואס שלאגט ער זיך און ס'איז געווארן זייער א אינטערעסאנטער סאבדזשעקט ווייל ס'איז כמעט נישט דא איינער וואס מ'האט אים נישט מאלעסטעד. יעצט, ס'איז געווארן למעשה א פירוד צווישן די גאנצע זאליקא פארטי, ס'איז דא וואס די רבנים רייסן זיך ארום מיט אים שוין, דער סוף וועט זיך אויסלאזן פון די גאנצע פארטיי גארנישט מיט נישט, אבער דעמאלטס האט יעדער געמוזט אונטערשרייבן והלואי מען גייט מקנא זיין קנאת השם צבקות, טודרס טודרס זילבער האט א שול פון איך ווייס טויזענט מענטשן אלע ערנסטע סאטמארע גייען צו אים, משה הממליך מלכים און נאר דער אייבערשטער נישט די שייגעץ. כ'האב געוואלט צולייגן נאך איין קלייניקייט, מען זעהט ווי צוויי שווארצע חברה שטייען גרויסע בערן שטייען אין פראנט פון די סאטמארע סקול און מען לאזט נישט אריין אין זאליקא'ס סקול, קודם כל דאס איז א חוצפה שאין כמוה, איך וויל אייך פרעגן, מיידלעך קומען אין די סקול, זיי זעהן אזאלעכע חברה, מיינט דאס איז א וועג פון חינוך, קודם ס'איז נישט קיין איינגענעמער וועג, און נאכדעם דאס איז בכלל דאס איז איז ממש היטלער, איך וויל אייך עפעס זאגן, דער אייבישטער האט געזעהן אז מ'האט זיך אינדערהיים אזוי אויפגעפירט מיט אידישע קינדער האט ער געשיקט היטלער'ן א מאסטערמיינדעד קרוק ער זאל זיי אלע אראפנעמען פון די מעפ, זאליקא, דער אייבישטער עט שיקן נאך א היטלער מ'עט דיך אויך אראפנעמען מיט דעי גאנצע חברה וואס עטס טוטס אן רשעות פאר אידן. אסאך רישות, מען נעמט מיידלעך, זיי האבן זיך דערשראקן, נאכדעם איז געשען אן אינצידענט, א קליין מיידעלע וואס זי האט נישט געהאט איר קארטל האט מען איר נישט אריינגעלאזט, און זי איז געשטאנען און געוויינט, איך וויל אייך פרעגן וויפיל אהבת השם און אהבת התורה און אהבת ישראל דארף דאס מיידל האבן? איך גיי יעצט אין די גאס, זאגן מיר אלע פאפענער ביסט גערעכט, זענען ליגנערס, מען האט ארויסגעווארפן דאס מיידל, און זיי פארציילן נאך אנדערע מיסע זאכן וואס מען האט געטון, עניוועי, דאס איז א וועג? און טאמער איז דאס נאך נישט גענוג, קאלט אריין עפעס א פרוי אז איר מאמע האט געהאט א קינד און זי שטייט איין ביי איר און זי האט נישט אירע שריפט, אבער איר טאטע איז נישט קיין גאסן יונג, ער האט באצאלט, מען האט שוין נישט אריין געלאזט און פארטיג. זאליקא, דו פארפוילטער שייגעץ, דו שפילער מיט ווערצבערגער, גיי ווייטער שפילן דיך. זאג מיר איך וויל דיך פרעגן עפעס, די האסט א פראבלעם מיט פראנצויזישע קינדער? די שייגעץ די רשע די הארגעסט אוועק דא אונזערע קינדער וואס דער דברי יואל האט מיט בלוט און שווייס זייערע עלטערן געחאוועט, יו שוד בי עשעימד אוו יור סעלף, ס'איז אויף אלע בלאגס מ'זעהט ווי די מיידל וויינט, ס'איז געווארן היינט מ'קעירט נישט פאר יענעם, זאליקא כאפט נישט אז דאס מיידל קען זיין א גרויסע צדיקת, און אז דו'סט זי אזוי דיגרעידן קען זי ווערן אן אויסווארף אזוי ווי די. פייגע גרינוואלד האט זיך גענומען דאס לעבן און ווער איז געווען דער שולד? די גאווערמענט האט ענק ווייניג געגעבן מיליאנען? עטס מעגטס ענק אלע שעמען? איינער הייבט אן מסביר זיין אז ביי זאליקאן קען מען נישט שרייבן א בריוו קעגן אים און ער טוט גארנישט זאג איך אים די פערד די זאליקא האט דאך מיך ארויסגעווארפן פון א שול ער האט נישט געוואלט ס'זאל ארויסקומען אהרן האט אויף מיר נישט אונטערגעשריבן דער זון דער חזיר מענדל האט אונטערגעשריבן אבער אהרן האט נישט אונטערגעשריבן סא זאל איך האלטן מיט זאליקאן? זאליקא איז א פארפוילטער. יונג אן עם הארץ א שטריק דעטס אלל הי איז, עניוועי יו שוד בי אשעימד אוו יור סעלף סאטמאר. שוין, דאס איז געווען נאר צוגעלייגט, יעצט גיימער צום שיעור. ס'ווערט געברענגט פון רב שמשון אסטראפאליע, כ'האב עס שוין נאכגעזאגט פאריגע וואך אויך, במה שהקדוש ברוך הוא מכה הוא מרפא את הגלות, עס גייט ביים אייבערשטן נישט דא דאס עקסטער יענץ, דאס וואס ס'איז דא דער געשלעגעריי און מען שלאגט א מענטש, דאס היילט אים. כלפי מה דברים אמורים ביי אונזער ענין איז אזוי, ס'איז געווען א חזר ברוך מרדכי לעבאוויטש און מ'האט געוואלט ער זאל ממש ער זאל זיין אין די סטריט און מ'איז געגאנגען און מ'האט גענומען איינעם ער הייסט, TOT ער רופט זיך דזשאו לעווין און ער איז געגאנגען און ער האט געמאכט דא אסאך שייגעץ שטיק, קודם האט ער אריין געלייגט צו איינע פון די טאטעס פון די וויקטימס א רעקארדינג די גאנצע צייט, ער האט געברענגט פאלשע טעיפס וואס די לעבאוויטשעס האבן פראדוצירט, ער האט געהאט א פילם ווי ער האט אראפ גענומען אויף פלארידע האט ער אראפ גענומען איינע פון די וויקטימס און מען האט אים געגעבן דראגס. און מ'האט אים אויסגעפרעגט פונקטליך, זאג מיר, מ'האט דיר געאפערט געלט? מ'האט דיר. און ער האט געזאגט ניין, אפילו ווען ער איז געווען אן די דראגס. דאס האט ער נישט ארויסגעגעבן פארן דזשאדזש. נאר געקומען, ס'דא טעיפס, ער האט גענומען אלן דערשאוויץ, ער האט געשריגן, און פארטיג. יעצט לכאורה איז דאך דאס א מורא'דיגע פארלוסט געווען פאר די אלע וואס האבן זיך געשלאגן קעגן אים. אבער ניין, איר זאלט וויסן, ס'איז קיין פארלוסט נישט געווען. ווייל איך זאג אייביג, אז מ'לערנט זיך עפעס, איז עס א געווינס. ס'איז נאר דעמאלטס א פארלוסט ווען מ'האט זיך גארנישט געלערנט. די יונייטעד סטעיטס קאורט סיסטעם האט זיך געלערנט ווער אונז זעמער, א באנדע אזיאטישע צעווילדעוועטע צעלאזטע פערד ליגנערס, ס'שטייט א מיידל קרויס אויפן סטענד, האט מען געכאפט פיקטשערס, מען האט עס ארויסגעשיקט בשעת מעשה ווען מען נאך געזעסן אין קאורט, אבער זיי האבן נישט געוואוסט אז די לאו סיסטעם אין קאורט איז זייער זייער באהאלטן, דארט איז דא אלע באהאלטענע מאשינען, יעדע זאך וואס ווערט דארט געטון עלעקטראניש. כ'ווייס אז א דזשאדזש האט אפגעשטעלט דעם קאורט און ער האט געהייסן מען זאל איינזעצן דריי מענטשן און נאכדעם האט מען אנגעהויבן נאו ספיק אינגליש יעס ספיק אינגליש אה זיי האבן זיך אויסגעלערנט אז מיט אזיאטישע מארמאראשע פערד דארף מען גיין ווי צו גיין צו זיי ווי מיט פערד דערציילן א מעשה אז רבי שמעלקע פון ניקלשבורג איז געווארן א רב פון ניקלשבורג ניקלשבורג איז געווען א מאדערענע שטאט דער רבי ר' מיילעך האט עס נישט ליב געהאט, און ס'האט אים זייער געהארט, איז ער אמאל געפארן אויף ניקלשבורג און געזאגט א דרשה, עטס האטס גענומען אזא גרויסן צדיק ווי רבי שמעלקע, עטס זענטס דאך א באנדע פערד, פאר פערד געבט מען אנדערע מעדעצינען ווי מען געבט פאר מענטשן, בקיצור, אונז זעמער א באנדע פערד, און אונז דעזערוו מיר אנדערע מעדעצינען ווי מען געבט פאר נארמאלע מענטשן. עניוועי, דער קאורט האט זיך דאס זייער שנעל אויסגעלערנט, און זיי וואטשן יעצט וואס זיי טוען, זיי וואטשן זייער שטארק, למעשה איז דא יעצט א קעיס, אליינס פון דעם הערשקאוויטש, ער האט געוואלט דורכגיין דעם טרייעל דער משוגענער, יעדער האט גענומען א פלי, נעם אויך א פלי איז די בעסטע זאך, ער ניין ער גייט ווייזן אז ס'איז נישט ער געווען, געווען די וואך א גאנצע אריכות אין קאורט, און איזי איזי פריד, ער האט געמיינט אז עס איז נאך די אלטע אזיאטישע מארמאראשע שופט. דאך בקיצור ער האט אנגעהויבן אז די די ען עי יא באגלייבט נישט באגלייבט אהער מיט אהין אינמיטן געט אים די שופט אזא זאג ליסן איזי ער האט אנגעהויבן צו פרעגן צו דעיס קען מען זעהן אויף א די ען עי דעיס זאגט ער אים ליסן איזי ווי'ר נאט היער טו טיעטש יו האו די ען עי ווארקס יו העוו עניטינג טו סעי סעי פארטיג האט ער געזעהן אז זיין קעיס איז זייער שוואך זיך מיישב געווען ער גייט זיין א חכם אלט אזיאטישע מארמאראשע טעקניק ער געגאנגען האט אריינגעברענגט א פראפעשענעל וואס יענער ער הייסט. פון די גרויסע מענטשן אין די ען עי, און האט אים ארויפגעשטעלט אויפן סטענד, הע הע, וואס איז געווען אינמיטן, האט דער דזשאדזש געזען אז ער האט אריינגעברענגט אן אלטן אזיאטישן מארמאראשן נאו האו, ער האט נישט געוואוסט וואס טוט זיך מיט זיי, האט אים דער דזשאדזש געזאגט, ליסן, איי טענק יו ווערי מאטש פאר יור טיים, און קענסט געזונטערהייט גיין ווייטער. איך וויל ענק זאגן, די אלטע אזיאטישע דרכים האבן זיך אנגעשטעלט, זיי שטעלן זיך אפ צוביסלעך.

אינסטיגעיטער, וואס גייסטו מיטארבעטן מיט די פעדעראלס? איך האב געדארפט האבן אז אן אייניקל פון משה הערש קליין זאל קומען זאגן אז דער טאטע, דער זיידע, פלעגט זיי מאכן האגס און קישן און אריינשטופן דעם פופיק אין זייער מויל, האט קיינער נישט געוואלט קומען, אפילו דער וואס האט עס מיר געזאגט אין בית מדרש. פארוואס האט ער נישט געוואלט קומען? ווייל ער האט געזאגט איך וויל נישט אויסזען ווי נחום ראזענבערג. זיי האבן מיר נישט געגעבן קיין פראטעקשאן, מען האט מיך ארויסגעווארפן פון אלע שילן, עניוועי, און איך זאג זיי דאס די גאנצע צייט, איך זאג זיי אונז זעמיר דא היינט, אין די אידישע קאמיוניטי איבער די גאנצע וועלט ווערי טייטלי ניט, און אונז האמיר מורא צו קומען פאראויס, ווען מען הרגעט איינעם קומט מען אויך נישט פאראויס, האבן זיי מיר דעמאלט געזאגט יו מין איווען איף דעי קיל סאמבאדי? זאג איך יא, מען האט אראפגעווארפן א מענטש וואס ער איז געווען א חשובער מלמד, רבי שמחה אלתר, פאר אן עי קעי פאליסי, מען האט אים דערהרגעט, איינער איז געקומען עפעס זאגן? קיינער נישט. עניוועי, זיי הייבן עס אן צו הערן. סאו יעצט לאמיר גיין ווייטער וואס דא איז געשען. דער מענטש דזשאו לעווין ארבעט נישט מיט די גאווערמענט. וואס זיין אינסענטיוו איז ווייס איך נישט. נאר איך קען זעהן די קאמען דענאמינעיטער איז פארן וויקטעם פון ברוך מאטכען. פאר זיין טאטן האט מען אריינגעלייגט אין דעם הוד א באהאלטענעם טעיפ רעקארדער. מ'האט אלעס געהערט. און שטארק האט אויך געהאט, מ'האט געטראפן ביי אים צוגעבויעט אין דעם הוד אז. ס'זאל אפילו נישט אויסלויפן פון די בעטערי, שטעל דיר פאר ס'געווען צוגעבויעט צו די בעטערי פון די קאר, סאו איט דאזענט טעיק לאנג אז מ'זאל אויספיגערן אז דאס איז איין רוצח פאר די אלע. יעצט זעהט אויס אז מ'האט איהם געכאפט, זעהט אויס מ'האט איהם געכאפט ביטערליך, און אזוי ווי מ'האט איהם געכאפט, דעם דזשאו לעווין, זעהט אויס אז ער האט אנגעהויבן מיטצוארבעטן מיט די גאווערמענט, דאס פלעגן מיר אלץ זאגן די מאפיא ביי אונז. איז נישט דא אזא זאך אז מען כאפט איינעם לאט ער זיך הענגען, שיסן, עניטינג, דאזענט גיוו אוט עניטינג טו די עף בי איי, ביי אונז גייט אביסל אנדערש, אפילו דו ביסט נישט אינוואלווד, דו ווילסט דיך ווי מען זאגט ריינוואשן, די ערשטע זאך געסטו ארויס אינפארמעישן, יו סעל אינפארמעישן, יעצט שריי איך צו די אלע חברה, אויב דו האנדלסט עניוועי מיט די גאווערמענט און דו געסט אלעס ארויס, איז טו עס פארדעם. טו עס נישט נאכדעם ווען שוין יענער איז געהארגעט געווארן און דזשאו לעווין האט דעיס געטוהן? ער האט געדארפט זיין דער ער האט פארמיטעלט מען האט שוין געגעבן פֿינף און צוואַנציק טויזענט צען טויזענט און מען האט שוין געהאלטן ביי די לעצטע פֿינף און פֿופֿציק טויזענט בקיצור און אין דעם איז געווען פארמישט ברוך מאטקעס א נעפיו ער הייסט לעבאוויטש נאך איינער פון ארץ ישראל וואס מען האט אים געברענגט אויך געווען פארמישט אין די רציחה יענער הייסט און דערווייל איז געגאנגען אן אינפארמער לכאורה דאס דזשאו לעווין. און ער האט פארציילט פאר די עף בי איי, און די טיימס האט אים געפרעגט וואי דיד יו דא איט? זאגט ער, כ'האב נישט געקענט צוקוקן ווי מ'גייט פארגיסן א איד'ס בלוט פאר גארנישט. שוין, פארטיג. דערווייל האט ער שוין אריינגעשלעפט נאך מענטשן אויך. ער האט אריינגעשלעפט א דריטן רב וואס ער איז קאשוי רב זיין אייניקל. ער הייסט, און זיין פירמע נאמען איז, למעשה איך וויל זאגן קודם א שטיקל הקדמה פאר איך רעד פון קאשוי רב'ס אייניקלעך, און פון זיינע קינדער, אלע זענען רשעים ארורים, דא איינער א גראדער צווישן, אפשר שמחה ישראל מיט דעם יונגסטן זון דארטן וואס ער הייסט, עקיבא דוד, די זענען נאך אביסל נארמאלע לייטישע מענטשן, די איבריגע זענען גנבים גזלנים נואפים וואס דו ווילסט, איך דענק איך בין געווען א יונגער בחור, איך בין געווען דארטן, איך האב געלערנט אין סענדז סטריט, איך האב געוואוינט אויף לי עוועניו ביי העיווארד, פארטאגס זעמיר געגאנגען כאפן דעם באס. איז אויף פען סטריט און לי פלעגט זיך אפשטעלן די באס און זיך אראפדרייען אויף בעדפארד איז געווען דער שכב'זערע סנדר, שיע'ן זיין סנדר, איך ווייס נישט וויאזוי ער האט געהייסן אויף ערשטן נאמען, אפילו געווען א קרוב מיט מיין שווער אויך, ער פלעגט לאזן די טיר אפען אז אונז זאל מיר קענען זיך דארטן אנווארעמען, ס'איז געווען זייער קאלט ווינטער, זיך גוט אנגעווארעמט, שוין, זעמיר געווארן אביסל היימיש מיט דעם וואס עס האט אויסגעשאסן די ביטערע זאכן וואס מ'האט אים געכאפט. אז ער האט געבאקן מיט פראוזן עגס, דאס איז געווען אונטערגעשטעלט פון די קאשאווער קינדער, זיי האבן געוויסט פונקטליך ווי ער קויפט, און זיי האבן געהאט מענטשן זיי האבן געכאפט פיקטשערס אין קארס פארטאגס ווען מען האט עס דעליווערט, און ס'האט אנגעהאלטן וואכן ווייל זיי האבן געוואלט האבן גוטע פיקטשערס מען זאל נישט קענען לייקענען און אזוי ווייטער. ער איז געגאנגען דער שיע'ן זיין סנדר האט ער געפרעגט, כ'פארשטיי נישט, אויב זיי האבן געוויסט וואס האבן זיי מיך נישט מעורר געווען? איך בין בסך הכל א בעקער, און איך בין קיין בעקער אויך נישט, דער בעקער איז דא א גוי'אישער בעקער, איך האב א בעיקערי, וואס האבן זיי מיר נישט געזאגט אז ס'איז דא א פראבלעם פון די פראוזן עגס אז מען קוקט נישט די בלוטסטראפן און מען לייגט אריין דארטן אלע מיני ווי מען זאגט אייער אומבאקוקט, דעיס האבן זיי נישט געטוהן, זיי האבן געוואלט ווייזן זיי פירן די שטאט, וואס האבן זיי געטוהן זיי האבן אפגעפירט זייער זיידן זיי האבן אים געמאכט דעם ביליג. ביליגסטן מענטש וואס איז דא אין די שטאט, ס'איז נישט דא נאך אזא ביליגער מענטש אין די שטאט, ער איז געשטארבן ווי דער ביליגסטער מענטש איז ער אראפגעגאנגען, און נאך מער, זיין ווארט האט מען נישט געהערט, מען האט גערעדט דא פון חלב מיט דם, כריתות, קיינער האט אים נישט אפילו אויסגעהערט. זאגט דער עולם אז סיגוט רב איז געווען א מען אף פאוער, ס'איז נישט אמת, סיגוט רב האט קיינעם נישט געקענט איינטיילן צו ער זאל ארייננעמען חלב און דם צו נישט, ס'איז וועגן דעם וואס זיינע זין האבן אים פארפירט, געווען אמאל ערב יום כיפור, דער סיגוטער האט געהאט א הרהור תשובה, קאלט ער אויף דעם קאשוי רב, קומט אראפ יעצט. אין די פאבריק און ווייזט מיר וואס איז ראנג. קאשוי רב געענטפערט איך האב נישט וואס צו טון ערב יום כיפור. דעם טעם פארוואס ער האט דאס געענטפערט איז ווייל ער האט געוויסט אז ער האט געקענט ניקור און שחיטה און די דם מיט די אלע הלכות האט ער געקענט ווייל ער איז געווען א רב אבער אין פראקטיק האט ער נישט געוויסט בחייכון וביומיכון ובחיי אבותייכון ער האט נישט געוויסט וואס טוט זיך מיט זיך די קינדער האבן אים אנגערייצט איז געווענטליך ווען קינדער רייצן אן דארפסטו וויסן וואס דו טוסט איך זאג אייביג שטעל דיר פאר, די גרויסע רבנים, איך קום אריין אויף א פלאץ אין א מקווה, איך לאז מיך הערן, און מענטשן הערן, מענטשן ווילן פאלגן, פרעג איך יענעם פארוואס, זאגט די גרויסע רבנים זיי האבן געזאגט ס'איז גוט, תירוץ איז, ווייל אז דו קומסט אן און דו ווייזט יעדע זאך, קוק זעסט דאס איז מנוגד צו דעם סעיף, דאס איז מנוגד צו די תשובה, הערט מען דיך אויס. דער קאשוי רב האט פארשטאנען צו חלב און דם אזוי ווי איך פארשטיי וויאזוי דער פליגער האלט זיך אין די לופט און ער פאלט נישט אראפ, דאס איז אלעס. גארנישט פארשטאנען און ממילא איז עס געווען א דורכפאל יעצט ער העט גיין ברענגען קרית מלאכי פון יד מלאכי עפעס א מלאכי און מלאכי השרת אז דו ווייסט נישט ווייסטו נישט שלאג דיך נישט יעצט באמת מען מוז נישט קענען מען זאל זיך שלאגן מיט א מלחמה מען מוז נישט איך האב מיך געשלאגן דא מיט די משכב זכר חברה מען מוז דאס נישט קענען מען מוז נישט וויסן וואס דאס הייסט משכב זכר און וואס דאס הייסט. צו שטופן א קינד אין אחור און צו מען מוז נישט וויסן וואסערא דעמעדזש ס'מאכט פארן קינד. מ'קען זאגן דעם אמת וואס וואטעווער איז העפענינג, אבער צו דעם פעלט אויס מ'זאל זיך אראפזעצן און זיך וועלן דורכרעדן. למשל ביי מיר ווען ס'טוט זיך דא מיט דעם משכב זכר, איך האב מיך געוואלט אראפזעצן מיט די רבנים, כ'האב זיי געשריבן בריוון פארקערט אז זיי זאלן אלעס נעמען קער, איך האב אפילו נישט געוואלט זיין אינוואלווד. איך בין בעיסיקלי ריטייערט, השם יתברך האט מיר געגעבן אפאר עקסטערע יאר נאכן ריטייערמענט, וויל איך מיך אינדזשויען, איי וואנט טו אינדזשוי לייף, חס ושלום, איך מיין עס נישט אזוי, איך וויל ארויסגעבן מיין ספר אויף מקוואות, איך האב דאס נישט געוואלט טוהן, דאס איז נישט מיין פארטעי געווען, נאר וואס, איך האב נישט געהאט קיין ברירה, ס'האט קיינער עס נישט געטוהן, יעצט קאשוי רב האט זיך געדארפט ווען אראפזעצן מיט די רבנים וואס זיי קענען, און זעהן ווי מען קען פארבעסערן, און ער האט געקענט ברענגען מלאכי פון ארץ ישראל אויכעט, אבער אז ס'איז שוין געגאנגען אין א מלחמה, מען האט געזאגט די פלייש איז נבילה און טריפה, וואס איז טאקע געווען, איך וויל נאכאמאל מסביר זיין, איך מיין נישט צו זאגן אז סיגוט רב איז געווען א צדיק, סיגוט רב איז געווען א רשע מרושע, א שייגעץ, ער האט אונז מאכיל געווען נבילות און טריפות חלב מיט דם, אבער מיט יעדן דארף מען קענען פארהאנדלען, און איך קום אן צו א פסול'ע מקוה, טו איך אויך פארהאנדלען. אז יענער לאזט זיך נישט האנדלען, דעמאלטס געב איך ארויס אז ס'איז געווען געהעריג איסורי כריתות. יעצט ווער האט אים פארפירט? זיינע בהמות, די קינדער. זיי האבן געמיינט אז ר' חיים בלום האט זיך איינגערעדט אז ער קען פירן א שטאט, ער איז בסך הכל א נערוון קראנקער מענטש, ווען ער איז געווען אַכצן ניינצן יאר האט מען אים האספיטעלייזט, זאגן זיינע חברים, איז א נערוון קראנקער מענטש. א בחור האט געלערנט אין קאשוי האט אים אריינגעשטעלט א טעיפ רעקארדער אונטערן בעט. זאגט אים דער בחור, איך רעד דאך נישט אויס נאך המפיל, וואס דארפסטו אריינשטעלן א טעיפ רעקארדער? זאגט ער, איך וויל הערן צו דו רייבסט דיך אויס. און וויאזוי הערט מען דאס? זאגט ער, ווען דו וועסט מאכן די טאן, אה אה אה אה אה, וועל איך וויסן אז דו רייבסט דיך אויס. יא, האסט געהאט צוטון מיט סיקאוס. קאשוי רב האט אזוי געמעגט האבן א ישיבה אזוי ווי איך מעג האבן א ישיבה. ער האט קיינמאל נישט געווען קיין תופס ישיבה, און ער האט נישט געוואוסט וויאזוי מען פירט א ישיבה, די קינדער האבן פארפירט די ישיבה מיט אלעם. יעצט כ'האב גרויס מיטלייד אז כ'מוז אזוי רעדן אויפן קאשוי רב, אבער ליידער ליידער ס'איז געשען א חורבן אין שטאט, זיי האבן אונטערגעשטעלט יעדן איינעם ווי ס'איז געווען טרייפות, זיי האבן נישט פארציילט, און אזוי ווייטער. יעצט דא איינער פון קאשוי רב'ס קינדער האבן מיר אליין געזאגט, זי האט געזאגט ברבים, זאל. זאלסט וויסן, אלע קינדער מיט די אייניקלעך פונעם זיידן פרעסן חלב מיט פלייש אויף אלע באקן. זיי לאכן פון אלעם וואס דער קאשוי רב האט זיי געלערנט. און די זעלבע האב איך געהאט ווען איך בין געגאנגען, ס'איז דא איינער א פרומער, ער הייסט בית הבדים, בתים, ער מאכט בתים, האט מיך גערופן איך זאל באקוקן די מקווה אין קאשוי. בקיצור. זיין פעטער איז דער, כ'ווייס נישט פונקטליך צו ער האט מאנס געווען צו דער אנדערע האט מאנס געווען, דאס איז דער פאיער צדיק, שלמה לייב וויינבערגער איז זיין פעטער, און איך האב געוויזן אלעס וואס איז ראנג פאר דעם אינגערמאן, און ער האט עס איבערגעגעבן פאר שלמה לייב, שלמה לייב האט אים געזאגט זאלסט נישט נוצן די מקווה, צו פארן פון קאשוי אויף מאנסי איז א משונה'דיגער וועג, ווייל. מען מוז ארום פארן צו כאפן די טעפען זי ברידזש, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, נאכדעם איז געגאנגען זיין טאטע, זיין טאטע פון די גרויסע מענטשן אין קאשוי, ער איז אויך געווען פון די הויפט מעסטער מיינד גנבים וואס מ'האט אפגע'גנב'עט מיליאנען פון די באנק, ס'איז געשטאנען יארן אין צייטונג אז ס'איז נישט דא קיין פיס אין פערעדייס, זיי האבן פארגנב'עט בענק, און ער האט א גאלדענעם בעדזש וואס מ'האט אים געברענגט די פאליס, די זעלבע באלאני ווי סאטמאר. איז גארנישט דיפרענט. עניוועי, חילוק איז נאר אזוי, סאטמאר האט געהאט א שיטה אין אידישקייט אויך, קאשוי רב האט דאס אויך נישט געהאט. נישט געווען קעגן ציונות, נישט געווען קעגן דעם, ער איז געווען קעגן געפאצט און געפלאצטע קליידער. באט עניוועי, זאגט ער פאר זיין זון, פארן בית הבדים, בית הבתים, אז טאמער טוסט נאכאמאל רופן נחום ראזנבערג גייסטו פליען דא פון שטעטל. שוין, געסטראשעט דעם אייגענעם זון. דער זון האט מיר געזאגט איך קען מער גארנישט טון. די מקווה פונקט אזוי נישט כשר פונקט אזוי אזוי ווי אין נייטרא, זיי האבן זיך געפרייט אז מ'האט נישט געוואלט ניצן די נייטרא מקווה ווייל הילל רשע על תאוות נפשו האט נישט אריינגעלאזט באקוקן און נאכדעם האב איך מיך אריינגעכאפט איז געווען נישט כשר, די זעלבע גליק איז דא אויכעט, עניוועי דאס איז קאשוי, זענען געקומען זיי האבן געוואלט פארפירן זיי האבן געוואלט איינטיילן און דער סיגעטער האט געזאגט מיר עסטו נישט איינטיילן איך בין א רב פונדערהיים, קאשוי רב איז קיין רב פונדערהיים נישט געווען. ער איז נישט געווען רב פון קאשוי און א תלמיד פון הרב שאול בראך קאשוי רב. ער איז אבער יא געווען עפעס א שטעטלער רב. האט סיגעטער געזאגט מיט מיר עסטו רעדן מיט דרך ארץ און ס'איז דא א סיסטעם וויאזוי מען טוט עס. און דאס איז עס. קאשוי רב איז געווען פון א באלעבאטישע שטוב. ער האט נישט געוואוסט דעם סיסטעם. נישט אז ס'וואלט ווען געהאלפן ווייל איך האב יא געוואוסט דעם סיסטעם. כ'האב פינף יאר געשריבן בריוון פאר רבנים און זיי האבן אויך געגעבן א שטויס ווייל זיי האבן געמיינט זיי זענען שטערקער. דער גראבער חזר דער בעלזער געט א פרעג ער קעריד וועיט. העי, וויפיל וועיט די קערי'סט קערי איך נישט, איך מיין אויף די קילא, אויף די פאונד. עניוועי, איז דא דער לעזער חיים בלום, דער איז אזא רשע הינט, פון ווי האבן זיי געמאכט געלט אלע יארן? ווייס איינער פון מיינע ידידים האט זיך עפעס נישט פארטראגן מיטן ווייב און ס'איז געווען אסאך קינדער אינוואלווד, האט יענער געשריגן איך וויל נישט אונטערברעכן מיין משפחה, איך וועל אויסהאלטן, איך וועל געבן אלע מאני סופארט,, וויזיטעישאנס, אלעס, נאר ביי די מאמע קען זי נישט זיין, ווייל זי איז העווי אן דראגס, אויף ליגעל דראגס. לעדזשיטעמעט וואָס דאָקטוירים געבן. קיצור, צו מאַכן אַ לאַנגע מעשה קורץ, איז געגאַנגען לעזער חיים בלום און ער האָט צוגעגנבֿעט די מיידל. ער האָט צוגעגנבֿעט? ווער ביסטו? ווי קומסטו דיך אַרײַן? מ'האָט פֿון דיר נישט געבעטן קיין העלפּ. נאָר דאָס איז די בלום רשעים. עניוועי, און ס'איז געווען אַ פּראָבלעם. איז געגאַנגען אַ יונגערמאַן און ער איז צוגעפֿאָרן. לעזער חיים האָט אַ זון, אפֿשר גאָר אַ טאָכטער איז עס געווען, איך ווייס נישט, און זי האָט געוואוינט אין מאָנסי. קען זײַן, זי וואוינט נאָך יעצט אויך. איז ער צוגעגאנגען צו די פרוי און געזען ווי זי שאקלט די קערידזש מיטן קינד אינדרויסן, און ער האט געזאגט פאר די פרוי איין זאך, דו זעסט דיין קינד? דאס איז דאס לעצטע מאל וואס דו וועסט זען דאס קינד, דאס קינד גייט לעבן נאר נישט ווי דו עס ווילסט. האט זי אנגעהויבן צו שרייען, זאגט ער, קענסט שרייען, קענסט טון וואס דו ווילסט, איך וויל וויסן וואו יענץ און יענץ מיידל איז וואס לעזער חיים, וואס איר טאטע צו איר שווער געווען, האט עס באהאלטן. קיצור די פרוי האט געמאכט א שווייג. קיצור די פרוי האט געזען ס'טויג נישט, איז געגאנגען דער אינגערמאן און האט אנגעכאפט די בעיבי, ער האט עס שוין אנגעכאפט, נישט אוועק געטראגן, זאגט זי יא ס'ליגט ביי מיין טאטן אינדערהיים ביי מיין טאטן צו ביי מיין שווער לעזער חיים בלום. וואס איז געווען לעזער חיים'ס חשבון צו כאפן א מיידל קודם וועט ער האבן נאך אביסל פלייש אין וועם צו שטופן שטייסט און נאכדעם עט ער אריין קומען און ס'עט זיך טון און מ'עט בעטן צוואנציג אלפים און פערציג אלפים און פופציג אלפים און הונדערט אלפים מ'בעט די עסקנים זאלן עפעס טון ס'איז דא אזוי אדער איז דא ווי דער ס'שטייט שופטים ושוטרים תתן לך, אדער איז דא וואס זיי האבן א לייב מיט אייערען און זאגן אז מען זאל גיין צו דזשארדזש באראש? עפעס א סיסטעם איז דאך דא, אמעריקע האט דרײַ הונדערט מיליאן מענטשן, ס'איז דא א סיסטעם דא, ס'גייט נישט אלעס כאאס און העיווייער, סאו דאס איז די גאנצע קאטשקע פארמערס, א מענטל ריטארדעד פערסאן גייט כאפן קינדער, מען האט דא געטון וואס מען האט געוואלט, יעצט איז דא דא א איד וואס ער הייסט בלום, ער איז א תולדות אהרן, ער וואוינט אין וויליאמסבורג, ער האט א גרויסע קאמפעני פון טירן, ער האט א איידעם וואס ער הייסט בעני גאטליב געוואוינט אמאל אין קלעמענטי, פלוצינג הער איך ער איז אזוי רייך געווארן ער איז ארויסגעפארן זיך געקויפט אנדערטהאלב עיקער אין מאנסי מיט א הויז מיט א שמעוס, שוין יעצט ווערט מען געוואויר אז ס'איז דא אין מאנסי א רב וואס ער איז אויכעט א בלום א קאשויער אייניקעל ער רופט זיך סעקס רב איך ווייס ווי ס'האט געהייסן אין אונגערן די שטאט כ'האף אז מ'וועט זיך נישט ארומשלאגן אז אן אנדערער וועט נישט וועלן צונעמען דעם נאמען. אין די חברה, דער בלום האט געהייסן פון די גרעסטע פון די גט מעשיות, א גט מעשה? וואס א רעכט האסטו יענעם צו צווינגען? ווער ביסטו? ווייל דו האסט א ביקס? איך האב געזאגט פאר די fbi, איך האב זיי געזאגט שוין אפאר מאל, זאלסט וויסן, אונז זעמער די וואוילסטע מענטשן וואס איז דא, אידן, מיר האמער א תורה, ווייסטו מיר האמער, מיר דארפמיר האבן, אבער מיר זעמער וואויל. זאג איך אים, איינמאל דו וועסט איבערציען די שטריקל, עמער אונז אייננעמען א גאנצע. סטעיט, וואטש ענד סי, און אונז עמער קיינעם נישט אריינלאזן, אזוי ווי מען האמיר געטון אין פאלעסטיין, מען האט ארויסגעווארפן אלע אראבער, און מען עט האלטן א פראנט מיט אטאמישע באמבעס, ביקאז כשהם עולים עולים עד הרקיע וכשהם יורדים יורדים עד לעפר. דו מיינסט אז עס איז נישט דא אן אקיומעלעישאן פון ווייטאג ביי אונז וואס איז וויאזוי עטס פירטס ענק אויף מיט אונז? דו יו רילי טינק דעט ווי אר פארגיווינג עווריטינג פאר עווריבאדי? און וועגן דעם האבן זיך אנגעהויבן יעצט אריינצוקוקן אין די גט אויכעט, איך ווייס אז וועגן דעם. ביקאוס דאס קען נישט מער אזוי אנהאלטן, ס'פארטראגט זיך נישט מיט א ווייב איז מען משועבד, קאשויער רב'ס אייניקלעך, צו דעם גנב, צו יענעם גנב, וואטס גאוינג אן היער? ס'איז דא א קאורט, דער קאורט זאל פסק'ענען, און ער קען ווי מען זאגט מאכן זיכער אז מ'וועט פאלגן, און דעטס איט. איך האלט זיי אין איין זאגן, דו ווייסט נישט וואס דא גייט זיין, זאלסט וויסן, דו מיינסט אז עטס האטס געליטן פון די שווארצע, עטס זעהן וואס אידן קענען, אונז זעמער פארווייטיגט, און די זעלבע האבן מיר אונז געשריגן צו די. געמאכט עס האט גענומען ברוך מאטקע וואס מ'האט אים ארויסגעלאזט אונז זעמיר אלע פארווייטיגט ענד וואן דעי איטס גאנא היט האום איך ווייס נאך נישט וואטס גאנא בי די נעקסט סטעפ באט כ'האב זיי געזאגט עווענטשעלי עמער אונז האבן אן אייגענע רעגירונג דא אין אמעריקע אזוי ווי האמיר געטון אין ארץ ישראל אין פאלעסטיין צו די יו ען העט יא וואוטן צו נישט ביקאז איטס א שעים אז דאס איז א לאו סיסטעם פון די יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע. יעצט למעשה זעהט זיך אויס אז סאיז דא וואס ארבעטן שוין מיט מיט די גאווערמענט, סאיז דא וואס זענען זייער אפסעט וואס דא איז פארגעגאנגען, קען זיין מהאט עס אליין געכאפט מיט זאכן, און עט די ענד אוו די דעי האבן זיך די דזשאדזשעס אויסגעלערנט אז זיי נעמען נישט מער קיין גארבידזש, אויף דעם יונגערמאן וואס ער האט נישט געוואלט פליעדן גילטי און נעמען א. א דיעל איך האב אויף אים גרויס רחמנות ווייל אויף אים ווארט יעצט דעיר גאנא טראו דע בוק עט הים ווייל אין קלאמפערשט האט ער דאך געשריגן ס'איז נישט ער און אויב די דזשורי עט מחליט זיין אז יא ער האט אויסגעהאקט דעם אויג האט ער אויסגעהאקט דעם אויג פאר א שווארצן ער העט זיך נישט טרעפן א פלאץ ווי צו וואוינען די שווארצע גייען אים האנטן פאר די רעסט אוו היז לייף ס'איז דא איינער וואס ער האט געשאסן א שווארצן און ער האט אים געמעגט שיסן אין פלארידי אז ער איז ארויף געפאלן אויף אים ער האט געהייסן צימערמאן. ער צימערמאן לויפט נאך היינט ארום און ער איז אין עקזייל און קיינער וויל אים נישט הייערן, הי איז נעווער גאנע סעטל דאון, ווייל די שווארצע גייען אים האנטן. האבן זיך אנגערוקט מיט די קאשויער קינדער, א שטוב מיט קינדער האט ער מיטגעברענגט קאשויער רב, און ער האט געמיינט אז אונז זעמער משועבד אים אויסצוהאלטן זאלן זיי גיין ארבעטן, עפן נישט קיין ישיבות, האסט נישט פארשטאנען. צו. און יעצט קומט ארויס אז מען האט אויפגעפיקט די וואך דעם בעני גאטליב וואס ער איז פון די גרעסטע שקצים און שלעגער ביי גט מעשה'ס, דארט האט ער געמאכט זיין געלט, און ער איז אויכעט, שטעל דיר פאר, דער גבאי פון דעם סעקסעסטער רב, כ'ווייס וויאזוי ער הייסט פונקטליך, דער בלום, און ממילא. דער בלום הער איך איז אנטלאפן אויף מאנטריאל צו אויף טאראנטא און מען זוכט אים און מען ווארט ער זאל אויך אהיים קומען מען זאל אים אפשטעלן און בעני גאטליב האט מען אפגעשטעלט און ער איז דער דריטער און דא העט נאך זיין אסאך אסאך אסאך און רבותי זייטס נישט ברוגז עס האט אויסגעפעלט יארן צוריק קיינער האט נישט געגעבן קיין רעכט אז ער זאל צו מעגן שלאגן מענטשן און קוק ווי מען האלט שוין ביי רציחה האלט מען שוין איך געב אסאך קרעדיט פאר נחמיה וועבערמאן ער האט נישט גורס געווען דעם לא תנאף, אבער דעם לא תרצח האט ער דאך גורס געווען, ער האט נישט געהארגעט קיינעם, די חברה זענען לא תרצח מיט לא תנאף, דאס איז וואס עס שטייט אין אלע ספרים, אז ווען מען הייבט אן צו זינדיגן, קודם הייבט זיך עס אן, נאכדעם ציט זיך עס אריין אין לא תנאף, פון לא תנאף ווערט לא תרצח, פארוואס, ווייל אז מען מאכט אן א קינד, וויל מען דאך נישט אז די גאס זאל זען, הארגעט מען די מאמע מיטן קינד, יעצט. דער דזשאו לעווין איז געווארן א מורא'דיגער אפענער קארט. ער האט ארויפגעלייגט אויף טי או טי אויף זיין בלאג אז זאליקא'ס זוהן יענקל בער האט אנגעזייעט א קינד ערגעץ און ער געט טשיילד סופארט פאר א פרעמדן פרוי'ס א קינד, ווייל צו דיר איז דאס קינד נישט פרעמד, טאמער דו האסט עס געמאכט איז עס דיינס, נאר די פרוי איז פרעמד פאר דיר. און זיין אייגן ווייב, דעם שאפראנער רב'ס טאכטער, ווייסט אפילו נישט. יעצט, ער האט אזוי געשריבן. כ'ווייס נישט ווי קראנט ס'איז און ווי נישט קראנט ס'איז, נאר געווענטליך די בלאגערס זענען קראנט, אחוץ אז ס'איז דא אזעלכע שלעכטע בלאגערס וואס דעי דאונט קעיר. ער האט א פיקטשער פון אים, און ער פרעגט, דיין ווייב ווייסט אז דו געסט טשיילד סופארט פאר א פרעמדן פרוי'ס א קינד? איך וויל ענק זאגן, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת צו נישט, נאר איך קען ענק זאגן, דער אייבערשטער גייט יעדן אזוי ביטער באשטראפן, ווייל עטס האטס נישט געהאט קיין שום רעכט צו טרייען אפצושטעלן די מלחמה פון די קינדער, יו העד נאו רייט, און אז דו האסט יא געוואלט עס טון, האסט עס געדארפט טון אויף א נארמאלן אופן, דו האסט מיך נישט געמעגט ארויסווארפן פון איבעראל. איך בין נישט געווען דיין פאנטשינג בעג. סאו בקיצור, גיימיר שוין האבן דעם נעקסטן סאטמארער רב וואס האט שוין געמאכט א שרעצל אדער א ממזר, איך ווייס נישט וואס ער האט געמאכט. איך וויל דיך פרעגן א זאך יענקי בער, אויב דאס איז אמת, איינס וויל איך פארשטיין, דו האסט נישט געהאט קיין צען צענט צו קויפן א גומי? איך האלט אין איין זאגן מען זאל גיין מיט א גומי, קאלט מיך איינער אן, דו משוגענער וואס דו ביסט, האסט שוין אמאל געלעקט א קענדי מיט א רעפער? איטס נאט די סעים. נו, האסט אנגעזייט יעצט א קינד, יעצט העסטו לעקן א קענדי אן א רעפער? איך זאג נאכאמאל, איך נעם טויזנט דיסקלעימערס, איך האב עס געזען אויף TOT. זעט אויס אז ער האט אנגעהויבן צו רעדן און פארציילן אלעס וואס ער ווייסט. ווייל קען זיין ער האט אויך א קאנטשענס, ווייל קען זיין ער איז געווען אינוואלווד אין שלעכטע זאכן. יעצט האב איך געוואלט פארשטיין, יענקל בער, וואס איז דיר שלעכט געווען מיין האטליין? דו מיט משה'ן האט אונז אנגעדרייט, האט מיר געזאגט דעמאלטס זאלסט וואטשן ווייל יענקל בער פירט עס און יענקל בער, יענקל בער. זאג איך אים, יענקל בער קום אהער, וואס האסטו צו פארקויפן? האסט צו פארקויפן אז'סט גענומען דעם שאפראנער רב'ס טאכטער? זי איז א מייזעלס. דיין ווייב איז אן אייניקל פון די אלע קראנקע סעקשועל פריקס מענטל דיסטורבט משפחה, די וואס זיי מאכן זיך פון יונגלעך אויף מיידלעך און פון מיידלעך אויף יונגלעך, דער גאנצער שאפראנער רב איז ביי מיר גאר א קליינער צולייגער, ביי מיר איז ער א דר'ערדליגער וואס ער האט מיטגעשפילט מיט זיין איידעם. און ער האט אונטערגעשריבן מיט זיין מחותן זאלי קאהן, און יעצט עט מען נאך געוואויר ווערן אז זיין איידעם איז א סעקאנד איידעם ווייל ער האט שוין מיט וועם ער האט ארומגעשפילט זיך, און איך הער זאגן אז ס'איז דא דארטן א קינד, דאס איז וואס דא גייט פאר. סאו מענדעלע חזר אונז טו'מיר אפאלעדזשייזן צו דיר, דו האסט נאר געכאפט גויטעס אין אמסטערדאם, פראפעשענעל זונות זענען מסתמא שוואנגער געווארן, ער האט אנגעשוואנגערט א אידיש קינד. אדער אפשר איז עס גאר א גויטע. אזוי שטייט אין די בלאגס. נאכאמאל, איך בין נישט פאראנטווארטליך, באט אזוי שטייט. און נאכדעם שטייט דארטן אז ער האט געסטראשעט אז טאמער עס וועט ארויסקומען עט ער הרג'נען. און זעט אויס האט זיך דערשראקן ווייל פאר א רגע האט מען מורא ווייל סאטמאר איז באקאנט פאר דעם, רוצחים. אלי' דוד טירנויער האט אראפגעווארפן דעם הייליגן רבי'ן דעם דברי יואל'ס טאכטער פון אלע סטעפס. סאו איר זענט באקאנט אין די פאך פון הרג'נען. איז במילא פארט איר גוט. יעצט כ'האב דיך געוואלט פרעגן יענקל בער, משה טעראריסט א וואסא מוסר, מ'האט נישט געקענט עפעס שטיל מאכן די זאך? וויאזוי איז דאס געקומען אז ס'איז אמת אזא זאך אויב ס'איז אמת? אזא שוואכן באדיגארד האסטו? אויב דאס קומט ארויס שפאר צו גאנץ סאטמאר. נעם זאלי קאהן און טראג אים ארויס פאר תקיעת שופר. איי וואס איז ער שולדיג אז זיין זון איז אזוי? ווייל שותא דינוקא או דאבא או דאמא, א קינד טוט עפעס האט ער עס געזען ביים טאטן אדער ביי די מאמע, ס'איז ממש א שאנדע וואס דא גייט פאר, אבער אין דעם זעהן מיר אונז א געוואלדיגע ישועת השם, סיי אין דעם וואס די דזשאדזשעס האבן פארדרייט ברוך מרדכי'ס קעיס און יעדער האט געזען אז ס'איז אלעס פאלש, און סיי דאס וואס. מען האט דא געמאכט אלע יארן גט מעושה'ס, ס'איז ארויסגעקומען אז ס'איז מעושה אז מ'האט געשלאגן, אבער ליטעל דיד די גאווערמענט נאו אז די נעקסטע קעיס גייט זיין רציחה, און יעצט האבן זיי זיך אויסגעלערנט און זיי האבן צוגעזאגט זיי גייען דאס אלעס אפשטעלן, די גארביטש גייט מער נישט אנהאלטן. יעצט געווענטליך ווען די גאווערמענט זאגט צו זיי גייען עס אפשטעלן, חוץ אויב זיי שלאגן זיך כ'ווייס מיט נארט קאריע וואס ס'שיסט כסדר יעצט אטאמישע ראקעטס, געווענטליך זענען זיי סוקסעספול עס אפצושטעלן, און דאס איז וואס דא גייט יעצט פאר. טאמער מען לערנט זיך פון א זאך איז עס נישט קיין דורכפאל, מען האט אויסגעלערנט די שופטים, דער שופט איז גראדע דער זעלבער וואס איז געווען אויפן קעיס פון די סעקשועל אביוז פון עטליכענע. ער איז א טשייניז, ער ווייסט נישט קיין מעשות, ער האט געזאגט איזי פריד, די גארביטש איז אווער, עטס זענטס טאקע לויערס, אבער עטס האטס געווינען ווייל די שופטים האבן גענומען שוחד. פאליטיקעל, שוחד אדער וואטעווער איט וואז, איך האלט עס נישט ביים טוהן און דו העסט פארלירן דא. ער האט עס נישט געזאגט אבער ער האט זיך אזוי ארויסגעשטעלט אזוי מיט אלע באקן ציין. און דאס איז וואס עטס גייטס ענק אויסלערנען וואנס ענד פאר אלל, יו אר דואינג ראנג און ס'וועט נישט אנהאלטן אויף אייביג. וואן דעי וועט אלעס ארויסקומען. יעצט איך וויל נאכאמאל מסביר זיין, דאס פלייש איז נבילה טריפה עס איז קיינמאל נישט כשר געשאכטן געווארן, נאר דער וואס האט געפירט די מלחמה האט עס געפירט נישט על פי תכסיסי מלחמה, מען האט עס געפירט זייער נישט איידל אויך נישט, און מען האט געלאזט מענטשן זאלן עסן חלב נבילות און טרייפות, און למעשה. צו זאגן אז קאשויער רב האט וועגן דעם נישט געוואלט גיין, ווייל נישט וועט מען זאגן אז וואס הייסט אז. פאראכטן, ער האט נישט געוואלט גיין ווייל ער האט נישט געקענט, ער האט געפירט א מלחמה און נישט געוויסט וואס ס'טוט זיך, און די מינע מענטשן האבן מענטשן נישט ליב, יעצט דער סיגוטער האט געקענט חלב, דם, ער האט אלעס געקענט, ער האט נאר געהאט אן אנדערע קראנקהייט, אז ער האט נישט געזען רויטע בלוט, ער האט נאר געזען גרינע בלוט, דאס אלעס. ער, דער דאלער, איז געווען די אלמיידי דאלער, און ווען קינדער זעען אז דער טאטע האט געפלאנקט, איז זיי גייען נישט אנרירן מער וואס דער טאטע האט זיי געלערנט. די קינדער האבן געזעהן, די קאשויער קינדער, אז דער טאטע האט געפעלט, ער איז געווען א פלאנק און א פעל, ממילא אז ער איז געווען א פלאנק און א פעל, עסן זיי געהעריג ווייטער פלייש. ער האט געהאט איין אייניקל וואס האט חתונה געהאט אויף טאהש, האט קאשויער רב געזאגט ביים טאהשער רבי'ן ביים טיש מעג מען עסן בהמה פלייש, כ'ווייס נישט וואו טאהשער רבינ'ס טיש איז אנדערש ווי ערגעץ אנדערש, באט. פארשטייסט? יעדער האט זיך געוואטשט מ'זאל נישט ארויפטרעטן אויף יענעמ'ס הינער אויג. אויב בהמה פלייש איז אסור און ס'וועט נישט זיין אין אמעריקע בהמה פלייש, איז אפילו ווען מ'לייגט עס אויפן טאהשער רבינ'ס טיש איז עס אויך א טרייפה. ווייל טאמער נישט, האט דאך געקענט מיעל מארט לייגן אלע פליישן אויפן טאהשער רבינ'ס טיש, וואלט דאך אלעס געווען כשר. און די גאווערמענט האט זיך אויסגעלערנט. אונז גיימיר נישט אייביג זיצן שטיל. איטס נאט גאנא העפן. מ'סטראשעט א מענטש ער וויל נישט געבן א גט, ר'האט א דיסקרעפענסי מיט א פרוי. סטראשעט מען אים מ'גייט אים הרג'נען? ווי לאנג מיינט עטס עס וועט אנהאלטן אזוי? איך האב געזאגט די גאווערמענט שוין מערערע מאל, ווער נאט גאנע סעטל פאר דיס טו ליוו לייק דיס, אונז זעמער סיטיזענס פון די יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע וואס אונז האמער אונזערע פירסט אמענדמענט אונזערע רייטס, די רבנים האבן דאס צוגענומען, זיי האבן געוואלט דאס צונעמען פון אונז ווייל זיי האבן געוואלט קאנטראלן דעם ציבור. כ'האב זיי געזאגט לעצטנס די גאנצע וואס מ'מאכט די משומר משומר, קודם כל איז דאס א. די קאנסטיטושען, זיי געבן צו איף יו נאט גאנע ברעיק איט וואטש וואטס גאנע בי. צווייטענס ניצן זיי דאס נישט אריינצונעמען קינדער, און דריטענס זיי ניצן דאס נישט ארויף צו לאזן האטליינס וואס זיי ווילן נישט, למשל מיין האטליין לאזט מען דארט נישט ארויף, און זיי האבן גענומען אלע אינפארמעישן און זיי זאגן יו רייט זיי גייען עס אויסטשעקן. ווער זענט עטץ אז זאלטס אונז קאנטראלירן? זאגסט אן דעם טאטן דו קענסט נישט האבן דאס און דאס. אדער דו קענסט יא האבן, אבער דו ביסט נישט קיין באלעבאס, זאלסט ארויסווארפן וועגן דעם זיינע קינדער, זאלסט רודפ'ן זיינע קינדער, אין בני ברק. איינער האט געוואלט טון א שידוך און מ'איז געוואויר געווארן אז דער חתן האט א סמארטפאון, ס'הייסט ער איז נאך נישט קיין חתן געווען, איז מען געגאנגען פרעגן ר' חיים קניבסקי, האט ער געזאגט איינער וואס האט א סמארטפאון קען פון אים קיין גוטס נישט ארויסקומען און מ'זאל נישט טון דעם שידוך, שטעל דיר פאר ווי מ'האלט. און ס'איז נישט, און ס'איז נישט געווארן פון שידוך, האט נישט געטון דעם שידוך, ס'איז נישט געווארן דערפון, איז וויל איך דיר זאגן, חתן לעבן ערב חתן, ביסט נאכנישט געווארן א חתן, דו דארפסט דאנקען דעם אייבערשטן דו ביסט פטור געווארן פון א צרה, א גאנץ לעבן וואלסטו געהאט צו טון מיט דעם משוגענעם. און אז דו וואלסט געווען א ריעל עסטעיט בראוקער און וואלסט עס געדארפט האבן צו אנדערע זאכן, צו עני ביזנעס, זי איז אויכעט ברעינוואשט פון די משוגעים, און ווער ס'איז ברעינוואשט איז ברעינוואשט. ס'האט נאך איינער ארויפגעקאלט פונקט די וואך, כ'האב גערעדט וועגן מלכיאל קאטלער אז ער האט נאך א ווייב אין ארץ ישראל, זאגט ער איך וויל דיר עפעס זאגן, איך קען זיין ווייב, זי איז געווען פון די סיקריקן פון די משוגענע חברה, ער האט נישט געהאט א גוטן טאג מיט איר, און ממילא האט ער זי איבערגעלאזט, ער האט זי נישט איבערגעלאזט ווייל ער האט געוואלט ווערן ראש ישיבה, ער האט געטענה'ט ראש ישיבה בין איך נישט, א גוטן טאג מיט איר האב איך נישט, פארוואס דארף איך דא זיצן, איז ער געגאנגען צו רב שך, רב שך האט אים געזאגט גיי ארויס. דעם היתר מאה רבנים. די אלע פרומע און די ערליכע אין ירושלים זענען נערוון קראנקע מענטשן. מען דארף זען די קאמפאניס זאלן אנהייבן צו שיקן די פארמעסוטיקעלס זאלן שיקן דארט אביסל נערוון פילן. וועם איך קען פון נאנט וואס ער איז פון די גרויסע קנאים איז א טאטעל משוגענער א נערוון קראנקער. ס'דא משה בער בעק האט א ברודער אין אסטראליע א רב. א נערוון קראנקער משוגענער, ער נעמט בחורים וואס ער ווייסט ווען זיי זענען געבוירן געווארן אלעס, ציט זיי אראפ די הויזן צו באקוקן צי ער האט שתי שערות ער זאל קענען באקן מצות, א משוגענער, עניוועי זיינס א משפחה האט מיר געזאגט אז דער זיידע זאגט אז ער האט געמאכט א גרויסן מיסטעיק ער האט נישט געכאפט דעם דעמעדזש וואס דאס מאכט,

כ'האב עם געזאגט דעם דעמידזש, האט ער מיר געזאגט נו, מנוולות מנוולות. סאו פארדריי נישט יעצט קיין קאפ, שטעל דיך נישט ארויף אויף אונזערע וועגן, ער איז א חזר א מנוול א שייגעץ, און עס איז נישט דא קיין שום ריזען פארוואס ער האט מיך נישט אויסגעהערט. יעצט וויל איך וויסן נאך א זאך, ער זאגט ער האט נישט געוויסט, ער האט נישט געכאפט אז ס'איז אזוי דעינדזשערעס, לאמיר זאגן ס'איז נישט אזוי דעינדזשערעס נאר האלב דעינדזשערעס, מעג מען טשעפען מיט מיידלעך? מעג מען זיי אויפפלאצן די ביסילעם? וואסערע מין חזריי דאס. און נאכדעם איז דא נישט דא א תורה? צניעות? דאס אלעס איז מותר? כ'פארשטיי דאס נישט. כ'פארשטיי אינגאנצן נישט די גאנצע זאך. און ועל כולם איז דא נאך א זאך. א רב קען נישט זאגן כ'האב נישט געוויסט. אויב דו ביסט א רב האסטו געמוזט גיין דיך לערנען אביסל סייקאלעדזשי און וויסן וויאזוי מ'הענדלט מיט מענטשן. מיט באלעבאטים ווייסן זיי אלע וויאזוי צו הענדלען, זיי לעקן זיי פון פארנט און פון אונטן און פון אלעס אפ. מיט קינדער ווייסן זיי נישט וויאזוי אומצוגיין. ווער האט זיי געלערנט די סייקאלעדזשי וויאזוי זיך צו לעקן צו די באלעבאטים? איי זע דו האסט עס בילט אין? וויאזוי איז דאס אז פאר קינדער גייט מען נישט די זעלבע? און פאר מיידלעך? מען דארף זיך צו זיי אויך לעקן? נאר וואס? דעם כעס? ער נעמט אויס דעם כעס אויף די קינדער. דעם כעס וואס ער מוז זיך לעקן צו די באלעבאטים לאזט ער ארויס אויף די קינדער און דאס איז נישט ריכטיג און וועגן דעם וויל איך זאגן פארן מעלבארנער רב דו האסט קיינמאל נישט קיין רב נישט געטארט זיין און איך געדענק דיך נאך פון וויזשניץ ביסט געוען טויט משוגע און געפארן ווערן רב דא און נאכדעם אין מאנטעווידעא און שמאנטעווידעא דו האסט געדארפט טון ווי דיין ברודער האסט געדארפט נעמען א מישן גיין זיך שלאגן קעגן ציונים האקן קאפ ס'האט געלונגען ס'האט נישט געלונגען אבער אין געזעלשאפט און מיט מענטשן דו קיין רב נישט געטארט זיין, און נאכדערצו א רב, דו האסט געמאכט אזא חורבן וואס מען וועט עס קיינמאל נישט קענען אויסווישן, אבער עט ליעסט קום ארויס זאג אז כ'האב יא געוויסט, כ'האב נישט געהאלטן מיין טון, ס'דא יעצט, ס'האבן מיך אפגעקאלט עטליכע ווייבלעך, מיידלעך מיט ווייבלעך, זיי האבן מיך אפגעקאלט און זיי האבן געזאגט אז זיי ווילן רעדן אויף מיין האטליין, צו איך וואלט עס ערלויבט, זאג איך יא פארוואס נישט, קענסט עס אריינלייגן אין א ריקארדינג, שיק עס מיר אריבער מיטן אינטערנעט, מיט די אינטערוועש. איך לייג עס גערן ארויף, איך האב נישט קיין פראבלעם. איך וויל נאר נישט קומען אין מגע ומשא נאנט מיט פרויען און מיט פארהייראטע און נישט פארהייראטע, פארוואס זאל נחמיה וועבערמאן נישט ווערן דזשעלעס, אים האט מען צוגעקייטלט, ער קען נישט, און איך נעם אים צו זיין פאך, אומנות אבותיי. פרעג איך זיי וואס ווילט עטץ רעדן, זאגן זיי מיר האמיר געהערט האסט ארויף געלייגט א דרשה וואס איינער האט געזאגט, און ער זאגט אז אהער מיט אהין מיט א מעשה א בוידעם. דער טאטע האט זיך אפגעגעבן מיט איר, זאגן זיי ס'איז שקר און ליגן די גאנצע זאך און זיי ווילן קאנפירמען אז ס'איז ליגן. האב איך זיי געזאגט ווייסט וואס, כ'וועל עס מאכן גרינג, ס'איז דא מענטשן וואס איז צו הערן אז פרויען און מיידלעך רעדן אויפן האטליין, מיך האט עס נישט באדערט, כ'ווייס די מונקאטשער רב האט געהאט א בת יחידה און זי פלעגט אריינקומען יעדן פרייטאג צו נאכטס אויפהייבן דעם בעכער, און אלע חסידים האבן געקוקט, מ'האט געהאט אויף אים טענות אבער ער האט געזאגט איך בין איר שולדיג, זי איז מיין בת יחידה, מונקאטשער רב האט דאך געמיינט אז ער וועט שטארבן אן א קינדער, האט ער חתונה געהאט מיט. מיט א צווייטע פרוי האט ער געהאט א קינד איז ער געווען זייער העפי איז למעשה האב איך געזאגט מיך הארט נישט איך בין אונז זעמענען שולדיג אסאך פאר די אלע מיידלעך ווייל רוב פון זיי האבן אליינס זענען שוין געווען אראפ פונעם וועג און זיי האבן שוין געטון אסאך נישט גוטע זאכן און געטעקסט אום שבת אבער אונז האמיר געפעילט נישט דעטס ווי פעילד די סיסטעם פעילד ביטער נאר וואס איך געב א טשענס אז דער זעלבער פאפענער אייזל וואס האט מיך אפגעקאלט זאל אפקאלן און זאגן איך פארשטיי אז מיט דעם וואס איך נעם מיך אן פארן פאפא רב, מאך איך א מורא'דיגן דענט א שוואכקייט אין די גאנצע מלחמה קעגן פעדאפיילס, און איי שודנט האוו דאן איט און איי וויל נעווער דו איט, ווייל אלעס וואס דו האסט געזאגט איז געווען ליגן. האסט אנגעהויבן אז מ'איז געגאנגען און מ'האט פארדינגען דעם אפארטמענט. אין פאפא פעלט געלט, פאר פאפא רב פעלט געלט פארדינגען דעם אפארטמענט אויף זומער, איז זי געגאנגען שלאפן צו א משפחה מיט א איין בעדרום, כ'פארשטיי נישט ווי איז זי געלעגן, איז זי געלעגן אין זיין בעט? האסט אזויפיל סתירות געזאגט אז ס'דויערט נאך דריי שעה איך זאל דיר אלעס מסביר זיין ווי קרום קאפויער דו האסט גערעדט. און יעצט וואס האט עס צו טון מיט די טשיז קעיק? האסט דערציילט א מעשה פון טשיז קעיק, א גאנצע אריכות, האט ליב געהאט די טשיז קעיק, וואס האט עס מיט טשיז קעיק? טשיז קעיק עסט מען שבועות פאר אפאר טעמים, איינס איז ווייל. דבש וחלב תחת לשונך. די צווייטע איז ווייל משה רבינו איז אראפגעקומען און האט געזאגט פון היינט מאל אן גייט מען עסן בשר שחוטה, קדלי דחזירי טאר מען נישט, ממילא האט. נישט געהאט וואס צו עסן האט מען געסן טשיז קעיק און נאכדעם ס'איז דם נעכר ונעשה חלב די תורה איז צוגעגליכן געווארן צו חלב, ס'גוט אבער וואס האט עס צו טון אז דאס מיידל האט געוואלט וויסן די רעסעפי פון טשיז קעיק במילא האט זי נישט גערייכערט דראגס, קענסט מיר דאס מסביר זיין? איך וויל דיר עפעס זאגן ווען איך בין אן אייזל וואס איך בין געבוירן אין פאפא וואלט איך אויכעט געפרעגט די קשיא, וואס ווילסטו מיר פארקויפן? זאג, איך פארשטיי נישט. נאכדעם האסטו געזאגט אזוי, ער איז ארויסגעפארן אין קאנטרי. פארוואס האט זי אים, פארוואס האט מען איר נישט מיטגענומען אין קאנטרי? פארוואס? ווייל ער האט זיך געשעמט אז דאס איז זיין טאכטער. וואס? יעצט שעמט ער זיך נישט? הא? יעצט לאכט יעדער. יעצט איך וויל וויסן נאך א זאך. לויט ווי דו זאגסט איז זי שבועות שוין געווען ביי יענע מומע, און זי האט דארט געגעסן טשיז קעיק. קומט אויס אז שבועות איז אויך שוין נישט געווען אינדערהיים, און וואו איז זי געווען א גאנצן זומער? כ'פארשטיי נישט, איז דאך שוין שבועות נישט געווען אינדערהיים, זאגסט אז זומער האט מען פארדינגען דעם אפארטמענט, און יעצט די שאלה איז וועלכע יאר שבועות דאס איז, צו אפשר דאס פיר יאר צוריק ווען זי איז געווען זעכצן? ליסן, איך וויל דיר עפעס זאגן, כ'האב נישט ליב צו וועסטן נישט מיין צייט נישט דיין צייט, אז דו זוכסט א משוגענעם וועם משוגע צו מאכן, גיי אין בעלוויו האספיטעל האלט דיך אפ פון מיר, איך ווייס וואס דארט איז געווען פאר איך לייג ארויף אויף איינעם ווייס איך וואס דארט איז געווען, יעצט איך וויל וויסן נאך א זאך, אויב מען איז ארויס געפארן און ער האט פארדינגען זיין אפארטמענט, און פארוואס איז ער נישט געקומען דא אויף ווילימסבורג צום פאפא רב? פארוואס איז ער נישט געגאנגען אין קאנטרי מיטן פאפא רב? זאגסט דאך אז פאפא רב האט זי נישט געוואלט ארויס ווארפן, אויף פאפא רב בין איך דאס ווייניגסטע ברוגז, די ווייניגסטע, ווייסט פארוואס? ווייל אזויפיל שכל וויפיל ער האט אז ער קען פירן א קהילה געב איך אים א מעדאל, אבער. דער יונגערמאן קען זיין זייער א קלוגער. סאו איך געב דיר די וואך אז דו זאלסט מיך נאכאמאל אריינקאלן און זאגן, רבותי כ'האב געמיינט צו זיין א תועלת פאר פאפא, כ'האב נישט געכאפט אז אויף די אפאזישן זייט ברענג איך אונטער די מלחמה קעגן פעדאפיילס, ברענג אונטער די מלחמה קעגן דראגס, און איך זאג ווייטער אלע מיידלעך זאלן גיין אויף דראגס, און כ'מאך א שיינע לוויה, און דו זאגסט אז דער טעם פארוואס מוז זיין אז ס'איז אמת וואס דו זאגסט ווייל מ'האט דיר געמאכט א שיינע לוויה. ווייסט פארוואס מ'האט איר געמאכט א שיינע לוויה? ווייל די גילט קאנטשענס פון יעדן האט זיך אויפגעוועקט. אונז האמיר געפעלט דעם סיסטעם מיט די קינדער. איינער האט מיך אפגעקאלט, ווען דו שטעלסט עס זיי נישט אפ וואלט מען עס געפעלט די נעקסטע פופציג יאר אויך. און מען שטעלט עס ברוך השם אפ. ס'האט געקאסט א פרייז, אבער הער אויס, אויב דאס איז די פרייז, איז דאס די פרייז. אין דער אלטער היים פלעגט מען האבן א קליין גלעזל וואס מ'האט געגעסן אביסל טשיז, אביסל קריעם, מ'האט נישט געמאכט גענ. שטאקעדיגע, אזוי וויאזוי מען רופט עס סאטמארע רעבעצינס טשיז קעיק, זי האט טאקע געמאכט א גוטן טשיז קעיק אבער עס איז נישט געווען די בחינה, מען האט געגעסן אביסל ס'זאל הייסן מען זאל יוצא זיין, סאו זי האט געוואלט האבן א גאנצע רעסעפי פון טשיז קעיק, דאס ווייזט צדקות? דאס ווייזט אז זי האט ליב טשיז קעיק, איך האב אויך ליב טשיז קעיק, די פלאפי די וואס מען קלאפט אויף די טשיז די האב איך נישט ליב, איך האב ליב די דיקע די רעבעצינס. איז דאס מיינט אז כ'האב געזאגט אתה יצרת דעם שבת? הער אויף מיט די שטותים! אויב דו ציעסט נישט צוריק און זאגסט כ'האב געמאכט א פעלער, זאג איך דיר צו איך שטעל ארויף אירע פרענדס, וויפיל זיי זענען, צען צו פופצן, יעדער וועט אראפלייגן די סטארי עקסטער, און דער עולם וועט האבן וואס צו הערן די נעקסטע צען פופצען וואכן, און וועמען ס'געפעלט נישט א קול באשה זאל נעמען א קערעט, א מייער, ביי די שפיציגע זייט, און זאל עס אריינשטופן אינעם אויער ביז ס'עט אים לעכערן דעם עיר דראם, און נאכדעם וועט ער קענען ווייטער אויסהערן דעם האטליין. נאט גאנע טעיק דיס גארביטש ענימאר. דיס איז אביוז. יעצט כ'האב געוואלט פרעגן דעם יענקל בער טייטלבוים אויב ס'איז אמת אז דו האסט אנגעזייעט ביי עפעס אן אנדערע פרוי א קינד, איז וויל איך דיך פרעגן וואס גייסטו טון יעצט מיט די בכורה, עס שטייט דאך די וואך. והיה און ס'וועט זיין הבכור, אים מוז מען געבן לתת לו פי שיניים, נו, עט ער דאך דארפן זיין דיין יורש, עט זיין א ממזר, עט זיין דעם סאטמארער רעבינ'ס סוקסעסער, ס'איז אנבעליוועבל, אבער דאס איז נישט אזא שווערע קשיא, ווייל איך ווייס נאכנישט צו דיין זון, איך ווייס נאכנישט צו דיין זון עט זיין, מיין אמת'ע שווערע קשיא איז, דו זאלסט פארשטיין, די רעבעס האבן נישט קיין פראבלעם מיט זנות, עטס האטס נישט קיין פראבלעם. פארוואס? עטס האטס נישט אנגענומען דעם תנאף, דעם לא תנאף, נאר דעם תנאף. פיין. אבער אונז בעלי בתים האמיר מורא צו לעבן אזא חזיריש לעבן ווי עטס לעבט. אונז האמיר זייער מורא. אונז קען מען זיך נישט ערלויבן. פאר רעדן נבלות האביך נישט קיין שיל צען יאר. ממילא קען מען אונז נישט זיך ערלויבן צו טון נבלות. יעצט וואס ביסטו געגאנגען און דו האסט ארויפגעשטעלט א חרם אויף מיר. דו האסט עס אנגעדרייט דו מיט משה אב המוסרים. מוזט דיך פארשטיין. דו קענסט דיר נאכגעבן די תאווה. ביז יעצט איז עס נישט ארויסגעקומען, אבער אונז בעלי בתים, וואס זאל מען אונז טון? סאו איך פארשטיי נישט וויאזוי דו ביסט געקומען בכלל ארויפצולייגן אן איסור און א חרם אויף מיר? דו מוזט דאך דיך רעכענען אז עטץ זענטס אבאוו דע לאו און עטץ טוטס וואס עטץ ווילטס. ביסטו געגאנגען ארויפלייגן א איסור און א חרם אויף מיר? וואי דיד יו דו דעט? און פארוואס זאל מען נישט יעצט צוריק ארויפלייגן א חרם אויף דיר וואס דו האסט אנגעזייעט ביי אן אנדערן א קינד? אויב ס'איז אמת, פארשטייט זיך, כ'בין נאכנישט זיכער צו ס'איז אמת, אבער. כ'מיין אז אויף דיין טאטע האט מען עס נישט געשריבן און אויף דיין זיידן אויך נישט, סאו קען זיין ס'איז יא אמת. און נאכדעם דער פרונער רב, דער פרונדזשוס רב, דאס איז דאך דיין שווער. וואס האט ער זיך אזוי געאיילט ארויסצוגעבן א חתימה אויף מיר? כ'פארשטיי בכלל נישט. וואס איז דאס געווען? דאס אלץ האט ער א לויזע פעדער? יעצט באצאלט אים דער אייבערשטער גוט צוריק. איך האב אים געזאגט, די אלע רבנים וואס האבן ארויסגעגעבן אן איסור, גענומען א מענטש אומשולדיגערהייט, וואס ער האט בסך הכל געוואלט ס'זאל זיין קליען אין די קאמיוניטי, זענען געגאנגען זאל מען אים באגראבן די אלע כאפן'ס יעצט צוריק ווי מ'זאגט על הפנים, אויפן פנים אריין. און דאס איז דער חורבן, יעדער מענטש וואס איז א גרעסערע נואף און א חזיר און א שייגעץ איז, ער ווערט גאר א כלל טוער, אזוי דוד קרויס, הענזל שטערן, יצחק שטערן. מאיר לעבאוויטש'ס שווער, ער הייסט מיילעך שטערן. יעדער איז געווארן א כלל טוער דא ביי אונז, אלעס נואפים. ס'איז געווען זונטאג ביינאכט אן אסיפה אין לעיקוואוד, כ'האב עס נישט ארויפגעלייגט פארדעם וועגן צוויי טעמים, קודם איך דארף קיינעם נישט מטריח זיין צו פארן אויף לעיקוואוד, מ'האט אלעס רעקארדעד, עטס קענטס הערן די גאנצע אסיפה, און די צווייטע זאך איז, כ'האב נישט געוואוסט דעמאלטס. זיי האבן געזאגט אז דאס איז די פאנדעישאן פאר אידישע קינדער, האב איך געמיינט זיי וועלן אנהייבן צו רעדן מען זאל גיין צו די רבנים און מען זאל זען צו ס'איז דא רגליים לדבר צו יענעמ'ס רגליים האט א דבר, עי, דע, דיס בעלאוני וואס זעמער אונז שוין סיק ענד טייערד, ווי דידנט איוון וואנט טו היער, אבער איך זע זיי האבן זייער שיין גערעדט, זיי האבן זיך צוגעשטעלט אז ממש כ'האב הנאה אז אין לעיקוואד האט מען גערעדט אזויפיל ניבול פה. וואו! ער זאגט נאך אלעס וואס איך זאג? יום כיפור האט דער אייבערשטער נישט געטראפן א בעסערע זאך? הה! שטעל דיר פאר! והזהרו לא שישקא מישקא ויי אישו! ס'מורא'דיג וואס דא טוט זיך. עניוועי, זיי האבן דאס גערופן אין לעיקוואוד, וואטש לייוו עט עיט פי עם, האו טו פראטעקט אווער טשילדרען, און דאס איז אויך די גראונד ברעיקינג איווענט פראם לעיקוואד, ווייל ביז יעצט האט מען נאך נישט געטארט רעדן דערפון, און גראדע ווער ס'ספאנסערט עס זענען צוויי ארגענעזעישאנס וואס זיי זענען אין העלט און אין מענטל העלט, און דער עולם זעהט דעם חורבן, ס'איז נישט דא כמעט א מענטש וואס ער גייט אדורך די טראמא פון סעקשועל אביוז, און ער זאל זיין א נארמאלער מענטש פאר די רעסט אוו היז לייף, און דאס איז א מורא'דיגע זאך. ס'איז אנבעליוועבל ווי מורא'דיג דאס איז. מלכיאל קאטלער האט גערעדט דארט, און הרב אלי' בראדני האט גערעדט דארט, און דער עולם וועקט זיך שוין אויף. ס'איז נאר ליידער א שאד אז ס'האט געדויערט פופצן יאר. פופצן יאר האט מען זיך געשלאגן פאר א זאך וואס איז ממש די יסודות פון די אלף בית. איך וויל ארויפלייגן די גאנצע אסיפה, ווייל איך האלט אין איין ארויפלייגן אסיפות פון איבעראל וואו ס'גייט פאר, און מענטשן קאלן מיך אפ זענען מורא'דיג עקסיידעט ווייל ס'געט זיי אסאך ידיעות מיט נאך אזאלכע זאכן, ס'איז מורא'דיג. באמת יעצט איז די ריכטיגע ווערטער צו זאגן דידן נצח, דער אייבישטער האט ברוך השם געווינען די מלחמה, מ'גייט עס נישט באהאלטן יעצט. אזוי ווי אין יעדע מלחמה איז נאך דא אסאך סעיפן וסעיפי דסעיפן, איך האלט נאכאמאל אז מען דארף מאכן אין יעדע תלמוד תורה א מענטש וואס דער מענטש זאל טוהן גארנישט מער ווי אויסהערן סעקשועל קאמפלעינטס, כ'האב ענק געזאגט אין סאטמאר איז געווען א יונגל וואס האט מאלעסטעט אלע קינדער, פרידמאן הייסט ער, נאר זיין טאטע האט אסאך געלט, האט מען אים געלאזט, און מ'האט אים געלאזט אין קעמפ, און ער האט געהאלטן אין איין אטאקירן בחורים, און דאס האט זיך אויך אויפגעהערט, סאטמאר, יור טיים איז ניר טו, מ'דארף האבן אין יעדע ישיבה און יעדע תלמוד תורה אזא מענטש, ער מוז נישט זיצן דארטן א גאנצן טאג, ער קען האבן שועהן, למשל סאטמאר האט צען צו פופצן פלעצער מוסדות, מ'זאל ארום פארן, אבער נעמטס נישט איין מענטש, ווייל דער מענטש וועט אנהייבן צו נעמען געלט, נעמטס אפאר מענטשן, און זאלן ארומפארן, א מוסד קען דאס זיך עפארדן, איטס נאו ביג דיעל. און נאך א זאך, ווען נישט וועט עטס עניוועי האבן לאוסוטס, סאו ריגארדלעס די געלט וועט נישט בלייבן ביי ענק אויב עטס האטס א חזיר'ישן מוסד. יעצט מ'דארף מאכן א צענטראלישען קאמפיוטער פון אלע מלמדים פון די אלע וואס זיי האבן א שלעכטן נאמען, ס'דא דער יונה וויינבערג האט מען אים איינגעזעצט, ער איז אפגעזעסן זיין כ'ווייס א יאר צו וויפיל, און נאכדעם האט מען אים ארויסגעלאזט ס'אלס פראטעקציע, ס'אלעמאל דא פראטעקציע, און ס'דא איינער רבי יענקל האראוויץ פון מאנסי וואס האט אים באשריבן אז דארט ווי ער וואוינט איז דא אסאך קינדער אין ארץ ישראל, ער האט געמופט אויף ארץ ישראל, דארט איז דא זייער אסאך קינדער און מ'זאל וואטשן פאר אים, איז ער געגאנגען האט ער געמאכט א לאו סוט פון פופציג טויזענט דאלער. און ער איז אראפגעפארן און ער האט געענטפערט דעם לאוסוט און ער האט געזאגט ער איז א חזיר דא האטס עטס די פעיפערס סאו קען ער זיך גענומען שרייען דאס האט אים זיין לויער געגעבן ס'איז נישט אמת בקיצור מ'האט מברר געווען ס'איז עמטליך פעיפערס פון די ניו יארק סטעיט קאורט און שוין. יעצט אזוי ווי ס'האט זיך שוין נתגלגל הדבר וירדו אבותינו מצרימה האבן אים שוין די עסקנים מיט די רבנים פון הר נוף גערופן ער האט זיך באזעצט אין הר נוף האבן זיי אים גערופן זיי האבן געזאגט רב איד קענסט גיין ווי דו ווילסט נאר אין הר נוף האסטו מער נישט קיין פלאץ. אזוי האט געדארפט זיין די גאנצע פופצן יאר מ'האט זיך געדארפט שלאגן מיט די חזירים און נישט מיט נחום ראזענבערג באט עניוועי למעשה יעצט הייבט שוין אן דער עולם צו הערן מען דארף האבן א צענטראל קאמפיוטער איך האב איינגעפירט אין רוב שילן פון די OU אז דו קומסט אריין דו געסט נישט אריין דריי טאג פריער אז דו גייסט דא זיין ראש השנה יום כיפור זאל מען דיך נישט לאזן אריין דאווענען, מען ווייסט נישט צו דו ביסט א פעדאפייל צו נישט, כ'האב אליין געהאט א מעשה, מיט בערך פינף אדער זעקס יאר צוריק בין איך געגאנגען בודק זיין א מקווה אין טעקסעס, געגאנגען בודק זיין, איך בין דאך טעקסעס רב, עבאלא רב, אה היינט הייסט זיך זיקא רב, הי הי יעדע עבירה וואס ס'איז דא בין איך רב, עניוועי בין איך געגאנגען, כ'האב געוואלט בודק זיין עפעס א מקווה, אבער די מקווה איז געווען נישט. אין יוסטאן, ס'איז געווען עפעס אן אנדערע שטאט, איך געדענק נישט יעצט פונקטליך די סעט אפ וויאזוי ס'איז געגאנגען, עניוועי איך קום דארט אן און ס'איז געווען דאנערשטאג נאכמיטאג און ס'איז געווען שבת זכור, שבת זכור האט מען געדארפט עולה זיין, כ'מיין דארף מען דאך הערן די קריאה דאך מן התורה, גיי איך צו דארטן און כ'פרעג אין בית מדרש צו ס'איז נישט דא דא א פלאץ וואס איז זייער נאנט צום בית מדרש, איך זאל קענען נעמען א האטעל און איך זאל קענען זיין דארט שבת, איך זאל קענען צואוואקן, זאגט מען ניין ס'איז נישט דא דא, די נעקסטע פלאץ איז זעקס מייל אוועק, און זעקס מייל קען מען דאך נישט וואקן שבת, קוים ס'איז מער ווי א תחום שבת, א תחום שבת איז א דריי פערטל מייל, און חוץ פון דעם ווער האט כח, איך מיין גיי וואק זעקס מייל אהין זעקס מייל צוריק. זאגט מען מיר אז ס'דא דא אזא זאך אז מ'געט האספיטאליטי, מיט אנדערע ווערטער ס'דא מענטשן וואס האבן גרויסע הייזער און זיי נעמען אריין מענטשן, נאר אזוי ווי דו ביסט געקומען דאנערשטאג נאכמיטאג קען מען דיר שוין גארנישט טון, ס'פינישט, די געים איז אווער, פרעג איך פארוואס, זאגן זיי ווייל דו מוזט קומען די לעיטעסט. מיטוואך, ווייל דעמאלטס האמער אונז צוויי טאג צייט, מען גייט צו די פאליס און מען גיבט אריין צי דיין נאמען איז נישט ערגעץ רעדזשיסטערט אלס א רעדזשיסטערט סעקס אפענדער, און אז סקומט צוריק אז דו ביסט פרי און קליר, קען מען דיך אריינלאזן צו איינעם אין שטוב. האב איך אנגעהויבן אזוי צו לאכן, זאג איך דארט פארן ראביי, דו ווייסט דאס? ווער ס'האט דאס איינגעפירט הייסט, איינער ראביי ראזענבערג, זאגט ער, יא, זאג איך, איך בין דאך דער ראביי ראזענבערג, זאגט ער, אוי אז דו ביסט דער ראביי ראזענבערג לאזעך דיך אריין, זאג איך, נאו, א רול איז א רול. אויב דאס איז יור רול, און אונז האב מיר דאס דורכגעבראכן, אז ביז ווילאנג מען טשעקט נישט איינעם אויס לאזט מען אים נישט אריין, וויל איך נישט זיין דער וואס ער צוברעכט די רול. איך האב גענומען מיין קאר, איך בין געפארן צוויי הונדערט און פופציג מייל אוועק, ביז איך בין אנגעקומען ביז דארט ווי אהרן שעכט די בהמות, דאלאס פארט ווארט, אין דאלאס, און דארט איז דא האטעלן ארום און ארום, איז במילא איז עס נישט געווען קיין פראבלעם, כ'האב מיר געדינגען א האטעל, איך בין אריין אין שול, יענץ איז נישט קיין OU שול, און ס'איז טאקע א גרויסע פראבלעם ווייל יעדער קען דארט טון וואס ער וויל, עניוועי, ס'קומט יעצט ראש השנה, ס'קומט יעצט יום כיפור, ס'גייען קומען אורחים פון ארץ ישראל. רבותי, וועמען לאזטו אריין אין שטוב? וועמען לאזטו אריין אין שול? וועמען לאזטו אריין אין בית כסא? וועמען לאזטו אריין אין דיין מקווה? יו העוו טו סטארט ריעלייזינג די געים איז אווער. ביז יעצט האט מען געוואלט לייקענען ס'איז נישט דא פעדעפיילס, ס'איז דא איין חזיר נחום ראזענבערג, און פארטיג. היינט האט זיך עס געענדיגט. נחום ראזענבערג זאגט דיר וואטס רייט פראם ראנג מיטן אייבערשטנ'ס הילף אין סעקשועל אביוז, און ס'איז דא אזויפיל חזירים אז איטס אנבעליוועבל. סאו וואטש וואט יור דואינג. דאס וואס ס'איז נישט דא אזויפיל ארעסטס מיינסט אז ס'דא ווייניג חזירים? נע, מען צאלט אויס, מען קויפט אויס, ס'טוט זיך, מען סטראשעט אוועק, ס'נאך דא סיריעס פראבלעמס, ס'איז נאך נישט אזוי אדורך אזוי ווי דו מיינסט, אבער ס'איז אוודאי ס'איז דא אן אימפראוומענט, עס איז א סעווענטי סעווענטי פייוו פערסענט אימפראוומענט, דער'ס נאו דאוט אבאוט דעט, באט העי, וועיט א מינוט, מען האלט נאך אין איין כאפן דא און אין ארץ ישראל און אין לאנדאן און איבעראל. די ארבעט האט נאך ביי קיינעם זיך נישט אפגעשטעלט, סאו ס'קומט יעצט יום טוב. אז עס קומט א קאזין פון ארץ ישראל, איך געדענק ווען איך בין אויפגעוואקסן, געווען א בחור אין סענדז סטריט א יונגער בחור, יונג בין איך נישט געווען ווייל איך בין שוין צוריקגעקומען פון ארץ ישראל, בין שוין געווען מסתמא אכצן ניינצן, עס איז געווען א איד וואס האט אריינגעלאזט א פירסט קאזין פון ארץ ישראל צו זיך אין שטוב, אויף יום טוב, אויף שבת יום טוב, ווייל סענדז סטריט האט נישט געהאט קיין דארמעטארי. וואס איז געווען די ענדע? די ענדע איז געווען ער איז אוועקגעלאפן מיט דעם איד'ס טאכטער אויף פלארידע, האט נישט געהאלטן קיין טהרת המשפחה, עס איז געווען געפערליך דער מצב, עס איז נאר געווען איינער וואס אונז ווייס מיר, וואס אונז ווייס מיר נישט ווייס מיר נישט, רבותי נאו פיפל שאד בי אינוויידעד טו יור האוז, און מיין נישט אז דו וועסט אינווייטן א מיידל איז אנדערש, ווייל די מיידל. קען אויסגיין מיט דיין בחור אויך, און זי קען קאליע מאכן און חרם מאכן דיינע טעכטער. למשל פאפא רב'ס אייניקל וואס איז יעצט געשטארבן, זי איז געווען א משכסת פון עי טו זי, נישט געווען דא נאך אזא משכסת ווי זי, זי איז געווען אויף דראגס, זי איז געווען היי, זי איז געווען לאו, זי האט געטעקסט אום שבת, זי האט נישט געהאלטן שבת, גארנישט, יעצט ס'איז נישט איר פאולט, די פאולט איז אז איר טאטע האט נישט געוואוסט וויאזוי מען הענדלט די סיטועשאן און ער האט איר ארויסגעווארפן, סאו גוד פאר הים, יעצט איז זי אינגאנצן ארויס, שי איז נעווער גאנא קאם בעק. אבער אזוי ווי זי, זי האט געהאט אסאך חבר'טעס, אירע חבר'טעס ווילן רעדן מיט מיר, כ'זאג זיי כ'בין אויט אוו טאון פאר א מקווה, כ'קען נישט קאנצענטרעיטן, כ'האב אסאך פראבלעימען דא, ס'איז נישט קיין נארמאלע מקווה ווי יעדע מקווה, דער ענדזשעניר האט געזאגט אז ביז פֿופֿצן פיס איז נישט דא קיין וואסער, די וואטער לעוועל איז פֿופֿצן פיט בעלאו, סאו אונז קען מיר אראפגיין זעקס זיבן פיס. און מ'האט אנגעהויבן צו גראבן נאך פֿיר פיס, און עס האט אנגעהויבן ארויף צו קומען, כ'האב שוין א מקווה, איך דארף שוין נישט מאכן גארנישט, און ס'איז גראונד וואטער. שריי איך צום ענדזשעניר, האסט דאך גענומען טעסט באורינגס, וועיר דיד יו גאו ראנג? זאגט ער, ס'איז געווען דא עפעס פאר דריי וואכן צוריק עפעס אזא, כ'ווייס וויאזוי ס'הייסט, א האריקעין. און ס'האט אזויפיל וואסער פארפלייצט אויף פלארידע אז די וואדער טעיבל איז אויפגעהויבן איבעראל מיט פינף זעקס פיס אונטער דער ערד, און אונז האמיר עס געריעטשט, און כ'הא שוין א מקווה, ווען איך וויל מיך היינט טובל'ען קען איך יעצט זיך גיין דארט טובל'ען, ס'איז גראונד וואדער. צו ס'איז כשר לטבילה? נע, מ'וועט נאך אריינגיין אין דעם, ס'איז נישט אויף יעצט א שמועס. על כל פנים, צו ס'איז געווען א שוגג, א מזיד, צו א אונס צו א רצון, וואס דער אייבישטער וועט מיט איר טון אויף יענע וועלט, דאס איז זיינע זאכן, אונז ווייס מיר היינט די מיידלעך ס'איז דא אזעלכע משחיתות צווישן זיי דו האסט נישט קיין השגה, און ס'מוז נישט זיין זי ליגט אין בעט מיט יעדן בחור, ניין ביז אהין און די דעות כוזבות, איך האב זיך געשלאגן מיט אפאר יאר צוריק, מיך האבן אפגעקאלט מחנכים זיי ווייסן נישט וואס צו טון מיט די קינדער, די קינדער זאגן ווי שטייט אין די תורה אז מען טאר נישט טעקסטן שבת? זיי זעען נישט ווי ס'שטייט, ווייל אין דעם מגן אברהם וועט עס נישט שטיין ווייל אין זיין צייט איז נאכנישט געווען קיין טעקסטינג. איז למעשה דאס איז חילול שבת דאורייתא, אזוי ווי דו וואלסט נישט אנגעצינדן א לייט אום שבת, איז ס'דא אזויפיל משכעס'ער אז עטס האט'ס נישט קיין השגה. פאר א מיידל דארף מען זיך היינט אסאך מער וואטשן ווי פאר א יונגל, מען נעמט א בחור, ער ארבעט, ער איז נישט געגאנגען אין ישיבה, ער ארבעט, ער האט א דזשאב, ער האט אורח חיים בציבור, ער פלאגט זיך צו מאכן א דאלער, דאס איז א גרויסע זאך. ווייל ער קען זיין ער וועט אויפשטעלן א וואוילע שטוב, דו נעמסט א מיידל טאמער זי איז א משכסת פירט זי אראפ יעדן איינעם און די מאן אויך. יברכך ה' בבנים וישמרך בבנות, שמירה, מיידלעך דארפן האבן א ספעשל שמירה בפרט נאך היינט, ס'איז אנבעליוועבל, נישט צום גלייבן. יעצט ס'האט זיך אנגעהויבן א נייע מכה, יעצט האלט מען ביי די זעקסטע מכה צו די זיבעטע מכה, כלל ישראל האט געהאט אסאך מכות, איין מכה פון טשיילד סעקשועל אביוז ברוך השם איז שוין אין קאנטראל. כ'וויל ענק זאגן א סוד, כ'האב עס קיינמאל נישט געוואלט זאגן. ס'איז דא א מעשה פון דעם בעל שם הקדוש ווי ס'איז געקומען פייער לעשער און זיי האבן געשפריצט וואסער, האט דער בעל שם הקדוש געזאגט אז ס'איז דא עפעס אזאלעכע מלאכים וואס זיי צינדן די גאנצע צייט דעם פייער. די פשט איז ווען א פייער ברענט איז נישט ווייל ס'איז געווען אלט האלץ און מ'האט צוגעלייגט א שוועבעלע, דער אייבערשטער האט זיינע מלאכים, וואס זיי טוען זייער ארבעט וואס זיי דארפן טון וואס מען שיקט זיי, עניוועי עטץ מיינטס אז דאס אז מען נעמט נישט אריין בחורים זיי דרייען זיך אין די גאס גייט לאנג אנהאלטן, וויל איך ענק זאגן ניין, אונז פיד מיר די ריכטיגע אטארעטיס אלעס וואס דא גייט פאר, איר וועט זעהן ווי זיי וועלן אנהייבן צו גיין אין די גאסן און פרעגן קינדער יונגלעך און מיידלעך פארוואס ביסטו נישט אין סקול? איי עם טעלינג יו, פונקט אזוי ווי ס'האט געפלאצט די מעשה מיט לעבאוויטש אז ער האט געוואלט הרג'ענען איינעם פאר א גט, אונז האבן דאס געזאגט פאר די אטאריטיס צען יאר צוריק, זיי האבן געלאכט פון אונז, נאכדעם האבן זיי איינגעשפארט די פאר ראשי ישיבות וואס האבן געגעבן גט מעושה'ס, ביז ס'האלט ביי רציחה, יעצט פיד מיר אונז די אטאריטיס מיט. אלע אינפארמעישן וואס דא גייט פאר, וואטש ענד סי דעי גאנא סטאפ גיווינג וואוטשערס, טאמער יא וועט מען אריין נעמען א ריסיווער און די אלע גניבה'לעך וועט נישט קענען מער גיין, ביקאוס כ'קען נישט צוקוקן, נישט איך נישט יעדער ערנסטער מענטש, ווי מען נעמט קינדער און מען לאזט זיי אין די גאס קאלטבליטיג. און דא דא דער פרידמאן דער נויער וואס ער פאטשקעט יעדעס יונגל מיט כח ער איז א בולי אים לאזט מען פארוואס ווייל דער טאטע באצאלט אפאר טאלער איטס נאט גאנע גאו פורדער וואטש ענד סי כ'האב ענק געזאגט מיט צוואנציג יאר פופצן יאר צוריק ווען כ'האב אנגעהויבן די מלחמה קעגן פעדאפיילס איך וועל עס אפסטאפן האב איך אייביג געזאגט קען זיין איך וועל שוין נישט דא זיין דעמאלטס ווייל כ'האב דאך נישט געוואוסט ווי לאנג איך וועל לעבן הע סוף כל סוף זאלט עטס וויסן ס'איז דא אין שולן ווי מ'גייט אריין און ס'איז דא הונדערטער מענטשן וואס זיי שעלטן מיך צאם אין אנפאנג צייט פלעגן זיי פרעגן מיין מאמע'ס נאמען אויך, פלעג איך זיי זאגן איך וועל דיר עס זאגן איך האב נישט קיין מורא איך האב אנגעטון מיין בולעט פרוף וועסט, קענסט אריין שיסן וויפיל דו ווילסט. און לאידך גיסא דא וואס זענען מתפלל פאר מיר, ס'איז דא איינער גאר א געהויבענער פיינער מענטש זאגט ער מיר, יעדעס מאל ווען מ'עפענט דעם ארון קודש אפילו אינדערוואכן איז ער מתפלל אז נחום ראזענבערג'ס מישן זאל נישט דורכפאלן ווייל טאמער יא זעמיר אונז אלע פארלוירן. שוין. איז למעשה, איך זאג ענק קלאר, דאס וואס מ'טוט מיט קינדער מ'ווארפט זיי ארויס איז נישט. לאפול, נישט לאפול, בכלל נישט, עטס באקומטס געלט פאר די אלע, און ממילא איטס קאמינג אויט נאו, איטס גאנא סורפעס, איך האף נאך אז די יאר עט מען נאך זעהן ווי מען האט אסאך ראשי ישיבות צוגענומען זייערע פראגרעמס, די איינציגע זאך פארוואס איך וועל מיך קיינמאל נישט שלאגן איז פאר דעם וואס מען נעמט, דער לענדלארד נעמט טויזענט צו צוויי טויזענט דאלער אונטערן טיש נאכן סעקשן עיט, ווייל איך טענה עטס זענטס בהמות. ס'איז בהמות און פערד, איך פאר ארום אין גאנץ אמעריקע, ס'איז דא אזויפיל שיינע פלעצער ווי מען קען זיך באזעצן, וואס ברויכט עטס האבן וויליאמסבורג? זאלסט זען ווי זלמן לייב קומט מיטן קעדילעק, אבער אויף אלע אנדערע עוולות וואס מען טוט, אלעס קומט יעצט ארויס, איך זאג ענק קלאר, דאס איז די נעקסטע גאול אונטערצוברעכן די אלע ישיבות וואס זיי ווארפן ארויס, יעצט מען האט געפענט יעצט א ישיבה, א תלמוד תורה אין מאנסי, וואס מען נעמט יעדן אן, קודם שטעלט מען זי אונטער שטיקלעך, און נאכדעם טוט מען זי אן גרויסע צרות, און נאכדעם ווי איז א מיידל סקול? איך וויל ענק עפעס זאגן, איך האב פאר ענק גרויסע נייעס, דער איז נאטינג ראנג אז די גאווערמענט גייט אונז געבן פאבליק סקולס, דער איז נאטינג ראנג, זיי ביי לאו מוזן אונז צושטעלן א פאבליק סקול, לאמיר זאגן אין וויליאמסבורג ס'דא א פאבליק סקול, ס'נאך דארטן דא אכציג ניינציג מענטשן, סאטמאר האט שוין געלייגט די לאפעס דערויף. ווי שטייט סאטמאר דארף עס באקומען? מען שרייבט איין די קינדער אין פאבליק סקול און עווענטשעלי זעמער אונז אווער פאוערינג די אלע ווייל זיי מופן אוועק אדער זיי שטארבן אויס אונז וועמער זיין די מעדזשארעטי און אונז וועמער ראנען א פאבליק סקול טאקע אן אמת'ע פאבליק סקול. אין סאטמאר טאר מען דאך אויך נישט רעדן פונעם אייבערשטן ווייל מען באקומט דאך פראגרעמס. סאו בקיצור מ'וועט מאכן אזוי ווי אין דער אלטער היים איז געווען דא אין אמעריקע אז דרײַ נאכמיטאג האט מען געדינגען א פאבליק סקול און מען האט געלערנט דזשואיש סטאדיס צוויי שעה. דער איז נאטינג ראנג אז ס'וועט נישט קאסטן קיינעם גארנישט און מ'וועט געבן כשר צו עסן. איך געדענק איך האב אריינגעשטעלט מיין אייניקל אין פאבליק סקול ווייל סאטמאר האט זיך אנגעווארפן מיט אים די ערשטע זאך זיי זענען געקומען זיי דארפן מיר געבן א טיטשער וואס דער טיטשער דארף רעדן אידיש ווייל ער מוז קענען ווערן איבערגעטייטשט יעדע זאך. און זיי מוזן צושטעלן כשר צו עסן, וואסערע א כשרות איך וויל, און זיי האבן זיך שוין געזארגט אז פיר יאר ארום וועט ער זיין אין היי סקול, וואס מ'וועט טוען דעמאלטס, ווייל אין איסטערן דיסטריקט איז עס זייער א גרויסע היי סקול, וויאזוי מ'וועט עס ערלעדיגן? דער איז נאטינג ראנג אז מען רודפ'ט אונז אז אונז זאלמער גיין גיין א סטעפ פארווערד זאגן פאר די גאווערמענט ליסן, אונז זעמער דא הונדערט צוויי הונדערט קינדער וואס מען האט ארויסגעווארפן, און אונז וויל מיר האבן דעם בילדינג. איך דארף עס נישט האבן, געב עס מיר אזוי ווי פאר א דאלאר, אזוי ווי מען האט אוועק געגעבן דעם גרויסן איסטערן דיסטריקט בילדינג פון קיפ סטריט. אונז גיימיר זיך נישט לאזן פון די רבנים אנקאקן מער אויפן קאפ, אונז קאק מיר אויף זיי. און אזוי ווי איך האב ברוך השם דורך געבראכן די מלחמה, גיי איך יעצט ווייטער, איך גיי דאס נישט אפלאזן. אזאלכע רשעים צו זיין? זיי עפענען זיך מוסדות, זיי נעמען דאס געלט וואס מען געבט פאר אונזערע קינדער, און אונזערע קינדער דרייען זיך אין די גאס, א שטיקל פראבלעם מיט א קינד, גיי ארויס. און נײַנציק פראצענט יעדעס מאל ווען מ'האט ארויסגעווארפן א יונגל אדער א מיידל איז געווען נאכדעם ווען מ'האט אים סעקשועלי אביוזד, יאפ, נאכאמאל, סעקשועלי אביוזד, מ'נעמט דעם בחור, מ'פאטשקעט אים אן, מ'טוט מיט אים כל דבר אסור, און נאכדעם ווען ס'איז שוין נמאס דער בחור, דא א שענערע בחור יעצט, ווייסט דאך יעדע זאך ווערט אויף דיך נמאס, ווארפט מען אים ארויס, נאנאנאנאנא. רבותי, איך זאג ענק, געמיר גענוג צייט, כ'ווייס נישט ווי לאנג, ס'וועט נישט זיין איין דאלער מער פאר א ישיבה אן א ריסיווער, און דאס איז אויף וואס איך ארבעט, א ריסיווער מיינט די גאווערמענט שטעלט אריין דארט א מענטש, ענד הי איז ריספאנסיבל פאר עווערי פעני, און מ'זאל זעהן ס'זאל זיין געספענד ווי ס'דארף צו זיין, איטס נאט גאנא העפן, נאר וואס, האטס אמער הייראטס מיך רופן מוסר, שוין ווייסטו וואס, איך מיט משה פרידמאן דעם טעראריסט דעם שייגעץ, וועמער ביידע זיין מוסרים, וועמער ביידע זיצן אין איין גיהנום, דער חילוק איז ער וועט זיצן פאר זיין שייגעץ שטיק און איך וועל זיצן ווייל קינדער האבן זיך געדרייט, אין די גאס, איז קען מען דאס נישט ערלויבן קינדער זאלן זיך דרייען אין די גאס, ענד איטס נאט גאנא העפן, ביי לאו טאר זיך א קינד נישט דרייען אין די גאס פרום ניין טו טרי ווען עס איז דא סקול אווערס, און זיי גייען אפשטעלן, וואטשען צו מען טוט אפשטעלן קינדער, צו פרעגן וואו באלאנגסטו, פארוואס ביסטו נישט רעדזשיסטערט אין א סקול, און נאכדעם קומען די ישיבות און זיי ווארפן ארויס פאר געלט, דער טאטע האט נישט צו צאלן, שעים אן יו אלל, עטס קאלעקטס געלט פון די גאווערמענט, און עטס שיקטס פון דא געלט אויף ארץ ישראל אויסצוהאלטן די בעלזער מוסדות און אלע אנדערע מוסדות, איטס נאט גאנא העפן. דאס געלט איז פאר אונז, פאר אונזערע קינדער, און אז זיי דארפן ספעשל העלפ דארף מען זיי געבן. ס'איז דא איינער האט געפענט, דער יואלי ראטה האט געפענט א ישיבה פאר די אלע וואס מען ווארפט ארויס, היינט איז ער דער זעלבער שייגעץ לאו-לייף ווי יעדער. טאמער ברענגסט אים נישט אלע קינדער נעמט ער דיך נישט אריין, ער וויל מיך מאכן, ער וויל זיך מאכן פאר א רעבע, נא נא נא נא, יואלי ראטה האסט אנגעהויבן גוט ענד נאו יור אן די ראנג טרעק, ביסט א דזשעדרעטליגער ווי אלע רבנים. כ'האב געשיקט איינעם אהין, זאגט ער, יא קענסט קומען, אבער אלע קינדער מוזטו ברענגען דעם מוסד, דו האסט נישט דעם בעסטן מוסד וואס ס'איז דא, דו האסט א פראבלעמאטישן מוסד, איז אז ס'איז דא א פראבלעמאטיש קינד העלף אים ארויס, ניין יעצט איז ער א חזיר ער וויל שוין אלעס כאפן, דו ס'נישט כאפן גארנישט וועסטו נישט כאפן, די וועי יו אר גאוינג גייסטו צושפארן, און דאס איז וואס דא גייט פאר, יעדער וויל זיך בויען בויען בויען, בוי נישט מארגן וועסטו שטארבן עניוועי, ר' יאסעלע האט געבויעט, ער האט זיך אנגעבויעט אן אימפעריע, גאנץ סאטמאר האט געליטן פון די אלע. שווערע בחורים. וואו איז ער אנגעקומען? מען האט אים ארויסגעקאפעט ווי א הינט און ער איז געפארן אויף לאנדאן און ער איז צוריק געקומען און ער איז געשטארבן דארטן אין עקזייל מיט א קליין הויז אין מאנסי. נאנאנאנאנאנא. אדער בויעסטו פארן אייבערשטן אדער בויע נישט. און די זעלבע איז מיט די אלע מוסדות. מען נעמט אריין קינדער און נאכדעם מאלעסטעט מען זיי. ס'דא ראש ישיבות למשל זיו התורה, ער האט מאלעסטעד בחורים אונז האב מיר אים ארויסגעווארפן, ער האט עס איבערגעגעבן פאר זיין איידעם, יעצט איז ער צוריק און מ'האט זיך געעפנט נאכאמאל, און מענטשן געבן אריין ווייל זיי זענען אזוי דעספערעט, זיי מיינען אז דרייען אין די גאס איז ארגער ווי צו גיין אין א מוסד וואו דער ראש ישיבה איז א חזיר, געבן זיי ענדערש דארט אריין, אז דער ראש ישיבה זאל מיט אים טון וואס ער וויל, ענד דעטס דעטס גאנא סטאפ, איט העז טו סטאפ ענד איטס גאנא סטאפ. שוין, סאו יעצט נאכאמאל צוריקקומען דא. אונז דארף מיר זייער וואטשן די קינדער ראש השנה יום כיפור עס קומען פרעמדע מענטשן סוכות עס איז געקומען א רוצח פון ארץ ישראל וואס ער האט געוואלט הרג'נען דעם וואס ער וויל נישט געבן קיין גט שטעל דיר פאר ווי אונז האלט מיר פון ארץ ישראל האט מען אים אימפארטירט א א גענגסטער און איך ל'ענק זאגן א סוד די לעיזער קעסטנבוימ'ס גענגסטער די וואס האבן געהארגעט שטארק ס'איז אויך געווען אימפארטעד פון אויסלאנד זיי האבן אויסגעזעהן ווי רוסישע גוי ווי רוסישע מאפיא ביי דעם האבן מיר אונז דא אפגעשטעלט און מען האט אים געכאפט און ער גייט אין ערגעץ נישט. ער גייט זיצן דא אין א תפיסה אינאיינעם מיט מיסטער לעבאוויטש. יא, ס'איז גוט, ס'איז פיין. קיינער זאל נישט ארייננעמען א גאסט נישט אויף ראש השנה, נישט אויף יום כיפור און נישט אויף סוכות. אפילו נישט אין די סוכה. דער אייבערשטער וויל מען זאל ארייננעמען געסט האט ער דיר געשיקט די אושפיזין. די קענסטו ארייננעמען, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה, אהרן, יוסף, קדושת הברית, און דוד, די חברה וועלן נישט מאלעסטן נישט דיך און נישט דיין ווייב און נישט דיינע קינדער, באט אדער דען דעט זאל נישט זיין קיין סטרעינדזשער ביי דיין טיש פאר נאו מאני אין די ווארלד, און אז דו גייסט אין שול זאלסטו געדענקען איין זאך, אז טאמער האלטסטו ביים דאווענען, דעמאלטס זאג דיין ווייב זי זאל זיין בעיביסיטער אינדערהיים, טאמער האלטסטו נישט ביים דאווענען זאלסטו זיין בעיביסיטער, און זאלסט גיין אין שול מיט דיין קינד, און ווען ער גייט אין טוילעט און זאגט טאטי איך דארף אין טוילעט, זאלסטו מיט אים ארויסגיין אין טוילעט און זאלסט טשעקן קודם דעם טוילעט צו א חזיר זיצט נישט דארט און לאקערט אויף דיין קינד, נאכדעם עסטו אים אריינלאזן און דו'סט ווארטן אינדרויסן, און ווען ער עט ענדיגן זאלסטו וואטשן אז דו נעמסט אים צוריק ארויף אין שול, טאמער האט ער נישט קיין חשק צו זיצן לעבן דיר ביים דאווענען, ער איז דאך א קינד איז דאך א קינד, און ער וויל שפילן אין די בעק יארד, וויל ער שפילן אביסל מיט א באלי צו מיט א חבר, גיי מיט. געהערט. וואטשען, דאווענען, דאס קומט נאכדעם. שמירת הילדים איז די וויכטיגסטע זאך. נאכדעם אז די קינדער זענען סעיף, זאגט דער אייבערשטער יעצט עסטו מיך לויבן מארך. היי דאווענען איז נישט פאר וואטשען קינדער. און איך וויל אנזאגן אלע פרויען, דיין מאן קען נישט טון צוויי זאכן, א מלאך קען אויך נישט טון שני שליחות. אדער דאוונט ער אדער וואטשט ער די קינדער, און אז דו פילסט אז דו מוזט דיך אויסשלאפן אז ס'איז יום טוב אינדערפרי, אדער דו פילסט אז דו מוזט לויפן דאווענען ווייל ס'איז ראש השנה און דו האסט מורא פארן יום הדין, און דו לאזט די קינדער אויף דיין מאן, זאלסטו וויסן ער גייט דעם ראש השנה נישט דאווענען, סאו דארף מען וויסן ווער ס'איז מער וויכטיגער, צו דו אדער צו דיין מאן, ווער ס'זאל ענדערשער דאווענען, דעטס אלל, ביעקאוז דאס אז דו שיקסט אים, האסט אים שיין אנגעטון און געדרייט די פאה'לעך און דו האסט עס געמאכט אזוי מיט דעם דיפערי דא. דאס מאכט אזוי זיס, ס'זעהט אויס ווי קוויצים, זעהט אויס ווי ספרינג, זעהט אויס די פאות, ווייסט ס'איז א ספרינג, אנבעליוועבל, זיי זעהן אויס אזוי גוט, קיין עין הרע, נו פארוואס זאל נישט קומען ברוך מאטשע און עס טרייען אנצוחזר'ן, איטס ריעלי א שעים מען זאל מיסן די באוט, און דאס וויל איך ענק זאגן, יור נאט גאנא וואטש דעם, די נייסער יו פוט דעם אן קלאוטס און עווריטינג, די מאר וואלנערבעל דעי אר, אז מען זאל זיי חלילה מאלעסטן, און איך וויל ענק זאגן, יעדער מענטש איז מסודר. למשל איך פאר אויף ארץ ישראל דאווענען, נישט ווייל איך בין נישט מסודר, מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון אלע שולן, וואס זאל איך טון? מ'האט גענומען א מענטש, מ'האט אים געזאגט דו האסט נישט קיין דריסת הרגל אין ערגעץ, אבער אן אנדערע מענטש, וואס קומסטו אויף אמעריקע, האסט א ווייב, האסט קינדער, האסט משפחה, דאס איז אלעס סעקס פריקס וואס זיי קומען אז זיי זאלן קענען אביסל אנכאפן פרעמדע פלייש, דעטס אלל איט איז. יעצט כ'האב געוואלט בכלל פרעגן, די רבנים האט דאך מיך ארויסגעווארפן. פון אלע שולן, כ'האב געוואלט פרעגן די לך לך רבנים, די לג לג רבנים, איך וויל זיי פרעגן א שאלה, זלמן לייב פיליפס, איך האב דיך אמאל געפרעגט א שאלה אין מיין לעבן? איך קען דיך בכלל? איך האב דיך געקענט? כ'ווייס דיין טאטע איז געווען שטערבליך קראנק, און מיין זון איז אין די מעדיקל פיעלד. האט מען מיך אפגעקאלט אז אזוי ווי מ'ברענגט אהיים דעם טאטן אויף פסח, שוין געהאט קענסער, און מ'מוז אבער האבן איינער ווער ס'שרייבט אונטער פאר אים אז ער וועט אים וואטשן טווענטי פאר אווערס, האט מען מיך געבעטן איך זאל געבן מיין זון אז ער זאל קומען איך זאל מוותר זיין אויף מיין סדר ער זאל נישט מוזן זיין ביי מיר, זאג איך אים איך געב מיטן גרעסטן כבוד ר' יונה, פארוואס נישט? איך האב נישט קיין פראבלעם, ר' יונה גייט אים נישט מאלעסטן ווען ער איז געווען האלב טויט. יעצט וויל איך דיך פרעגן, זלמן לייב פיליפ, אויסער דעם האב איך בכלל אמאל גערעדט מיט דיר? איך האב דיך אמאל געפרעגט א שאלה אין איסור והיתר צו אין דיני ממונות? איך האב דיר אריינגעשיקט אסאך מאל צעטלעך פון וועסטעס און האסט נישט געוויסט וואס טוט זיך מיט זיך, דאס יא, דאס בין איך מעיד, איך האב נאך די צעטלעך, אבער דו האסט דאך נישט געוויסט אז איך בין עס, איך האב געפירט דעמאלטס א מערכה אז די דיינים קענען נישט קיין וועסטעס. אבער איך וויל דיך פרעגן, דו ביסט געגאנגען, דו האסט דיך אנגערייצט מיט מיר? איך האב דיר עפעס אמאל, איך האב דיך געפרעגט אמאל א שאלה? ווי קומסטו אז דו זאלסט ארויסגעבן אויף די שטאט אז איך בין אין אן איסור און א חרם און איך האב נישט אוואו צו דאווענען? ווער ביסטו בכלל? און די זעלבע האב איך צו פרעגן יעדע פון די לג לג רבנים, איך האב מיט ענק קיינמאל נישט גערעדט, איך האב מיט ענק קיינמאל נישט געהאט קיין שייכות, נישט לטוב און נישט לרע, ווי זענט עטץ געקומען? ווער האט ענק געגעבן רשות אז עטץ זענטץ באלעבאס אויף די שטאט? א איד איז אמאל געפארן אריבער די ברידזש פון מאנהעטן אויף ברוקלין, זאגט ער איך גיי אין בעסמעדריש, און דער איד שטעלט זיך אפ אין קלויזענבורג, זאגט ער ניין איך גיי דא אין סאטמאר, זאגט ער ביי מיר אין קלויזענבורג איז בעסמעדריש, ביי דיר איז עס סאטמאר, איך האב נישט געוויסט, ביי מיר אין קלויזענבורג איז בעסמעדריש, ווער האט ענק געגעבן א רעכט אונטערצושרייבן, ווער האט עטץ געמיינט עטץ זענטץ דא, דער גאלאנטער שיקט שליחים, ער קען נישט קיין שידוך טון, דו וועסט פייגערן ווי א בחור וועסטו פייגערן, האט עטץ געטשעפעט מיט מיר פאר גארנישט. איך האב דיר געבויעט א מקוה יעדע מינוט ווען דו האסט מיך געברויכט בין איך געקומען צו לויפן און דו האסט אפילו מיך נישט אליין געקאלט ווען דיר האט נישט געפאסט האסט געשיקט דעם צדיק'ל דארטן דעם דעם וויאזוי הייסט ער נאר דיין דיין זון און נאכדעם גייסטו אונטערשרייבן וואס ווייל איצעלע פימפ האט דיר געהייסן ווער האט עטס געמיינט עטס זענטס איך בין ענק מבטל עטס זענטס סטרא אחרא און עטס וועטס אונטערגיין אזוי ווי די קליפות און פארלוירן ווערן ווען מען בעט יעצט וכל הרשעה כולה כעשן תכלה זאל מען אינזין האבן אלע רבנים מיט אלע רעבעס מיט די קעדילעקס. דער טאטע זיינער האט אפגעגנב'ט פון אידן וואס זענען נעבעך געווארן ניצול פון די קריג, האבן זיי גערעיזט עפעס הונדערט טויזנט דאלער בימים ההם, האט ער זיך געקויפט ריעל עסטעיט דערפון, און מ'האט אים מיט די רעבעצן איינגעזעצט און אייזיק איז געבוירן געווארן אין די תפיסה, און יעצט איז ער אומגעגאנגען אין בארא פארק פאר אלע ידידים, פונעם בוהושטינער אז ער האט זיך געעפנט אן אייגענעם בית החיים, וואס איז, דו גייסט שוין פייגערן? ביסט נאך זייער יונג, דארפסט נאך באגנבענען דעם עולם אביסל און אונז געבן אביסל טרייפענע פלייש, פארשטייסט? דאס איז די גאנצע מעשה וואס דא גייט פאר. איז גייען זיי און זיי טוען וואס זיי ווילן און זיי שרייבן אונטער. יעצט האב איך אייך געוואלט פרעגן, דאס איז איין העלפט פון די שאלה, צווייטע העלפט איז נאך שטארקער. משה טעראריסט פרידמאנען האט עטס דאך קריעטעד דעם מאנסטער האט עטס קריעטעד סאו אויב עטס האטס קריעטעד דעם מאנסטער משה טעראריסט פרידמאן שטעלט זיך יעצט א מוראדיגע שאלה וויפיל השפעה האט עטס יעצט אויף אים אז ער זאל נישט ארויף לייגן אויפן אינטערנעט דעם איד כ'ווייס אז ער האט עס נאכנישט ארויף געלייגט ער זאגט ער האט טעכנישע סיבות קודם כל זאגט ער ער האט א מוראדיגן פארלאנג פאר דעם כ'וויל וויסן כ'האב דאך געמיינט אז אונז האמיר קיינער נישט קיין אינטערנעט וויאזוי קען יעדער האבן א מוראדיגן פארלאנג ווען אין אונזער בית מדרש איז נאר דא מסתם פינף מענטשן וואס האבן אינטערנעט. יעצט פארשטייטס? עטס ווייסט פארוואס אפיקורסים האבן זיך געגרינדעט? ווייל זיי האבן געזען רבנים אזוי ווי עטס. באשולדיגט שוין היינט קיינעם נישט פאר גארנישט. די רבנים האבן זיך אויפגעפירט ווי חיות, זענען געווען נואפים, זיי האבן גערעיפט און גערצח'נט און געטון וואס זיי האבן געקענט, זיי האבן געפעלטשעוועט דין תורות, און נאכ'ן זיי אריינקומען אין שול שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, געזעסן דארט א איד אין די בעק, איך פארשטיי נישט אויב ס'איז טאקע יא שמע ישראל און וויאזוי האסטו געמעגט גנב'ענען און גזל'ען? זיך אויפגעפירט אזוי ווי מען פירט זיך היינט אויף, און ממילא האבן זיי אראפגעברענגט דעם גאנצן כלל ישראל. סאו יעצט וויל איך פרעגן איין זאך, משה איז דער מאנסטער וואס עטס האטס קריעטעד, ער שרייט אז ס'איז דא א מורא'דיגער דימענד, ווי אזוי קען זיין א דימענד אז מ'האט גע'אסר'ט די אינטערנעט און מ'נעמט נישט אריין קינדער אין חדר און מ'לאזט נישט אין א בית מדרש דאווענען ווער ס'האט דעם אינטערנעט, נו פון וועם איז די דימענד? פון די גוים איז די דימענד? דאס איז דער בלאף, און אז מען פירט זיך מיט בלאף, עווענטשעלי וואס דו זאגסט קוקט מען שוין אן פאר א בלאף, סאו דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם. יעצט פראבלעם נאמבער צוויי, משה זאגט ער האט טעכנישע פראבלעמס, ער האט טעכנישע פראבלעמס, און וואס וועט זיין ווען ער וועט קענען אווערקאמען די טעכנישע פראבלעמס, דאס אלעס קען מען אמאל אווערקאמען, און וואס גייט דעמאלטס זיין, וואס גייסטו דעמאלטס טון, ווי גייסטו אנקומען דעמאלטס, און דאס איז א מורא'דיגע זאך, מען לעבט אין בלאף, מען פיטערט דעם עולם בלאף, און דער עולם איז היינט גענוג קלוג. מען האלט שוין נישט ביי דעם בלאף. אויב דו טארסט נישט האבן אינטערנעט טאר איך אויך נישט, אויב דו מעגסט מעג איך אויך. סאו יעצט איז די שאלה, די אַכט און דרײַסיק רבנים וואס איך האב זיי קיינמאל קיין שאלה נישט געפרעגט, דארט איז אונטערגעשריבן דער איבראנער וואס ס'איז דא א פרוי וואס זי זאגט ער האט געמאכט א בעיבי מיט איר, און איך בעט זי זאל גיין נעמען א DNA שרייען די רבנים ס'וועט זיין א ודאי ממזר. דאס איז א מתנה וואס בעלזער רב ר' אהר'ל האט אונז געשיקט דעם חזר. ער האט נאך געשיקט זיין טאטן דעם חזר וואס האט אויף דעלענסי סטריט איך געדענק אמאל געשטאנען אין סאטמארע בית מדרש פארטאגס איז אריינגעקומען חזקל שמש האט זיך געקלאפט די הענט זאגט ער איך האב געמיינט איך וועל טרעפן איך וויל נישט זאגן וועם ער האט געזאגט ווייל יענער איז געווען א חזר מפורסם אבער ער לעבט שוין נישט אבער ער האט נישט געבאדערט קיינמאל קיין היימישע ער איז געגאנגען דארטן און ס'איז געווען אויף דעלענסי קארנער באורי איז געווען א בתי זונות. און ער פלעגט דארטן זיין, טאג און נאכט איז ער דארט געזעסן, שוין, הער אויס, ער איז געווען פארכאפט, זאל דער אייבערשטער זיך פארהענדלען מיט אים, אבער ער האט נישט געטאטשט קיין קינדער קיינמאל, אבער לאמיר זאגן ער האט געהייסן משה פאדראטשיק, ס'איז נישט קיין חילוק, איז חזקל שמש אריינגעקומען אין שול האט ער אנגעהויבן צו וויינען, ער האט געוויינט, כ'האב געמיינט כ'וועל טרעפן משה פאדראטשיק, כ'האב געטראפן דעם חזיר, דעם שוחט בריעף. אזוי האט ער געשריגן, און געס וואט? ער איז געווארן אויס שוחט, און אפאר וואכן שפעטער זעה איך אז ער. שאפראנער געהאט דארטן אויף הופער סטריט א תלמוד תורה, האב איך געזען ווי ער דרייט זיך דארט מיט קינדער, לויף איך אריין צו די מנהל, ס'איז געווען דארטן דער מנהל איז געווען איך דענק שוין נישט וויאזוי ער האט געהייסן, ס'איז איינער ער געוואוינט אין לעיקוואד אמאל זענען געווען עטליכע ברודער, זאג אים ביסט משוגע ער איז דאך א וועלטס חזר ער איז דאך געלאפן אויף דעלענסי קארנער באורי מיט א זונה. זאגט ער, יא, אונז ווייס מיר, אבער אונז האבן אים אריינגענומען מען זאל אים וואטשן, פארשטייסט? מען זאל אים וואטשן אויף די עקספענס פון די קינדער, מען האט געוויסט ער איז א חזיר און מען זאל אים וואטשן, וואט א שעים, וואסערע סאסייעטי איז דאס? סאו וויל איך יעצט וויסן, עטס האטס קריעיטעד דעם מאנסטער, דעם משה מיט דעם זאליקא, פארוואס קומט קיינער נישט פון די אכט און דרייסיג רבנים ארויס מיט א בריוו? חיים דוד זאגט אביסל תורה שלש סעודות ווען ס'איז טונקל, זאלן קענען זאגן אז ס'איז נישט געווען ער. דער איינציגער איז ר' משה מנחם וואס איך געב עם אסאך קרעדיט, וואס ער קומט ארויס ענדליך מיט א בריוו, אבער אחוץ דעם זעה איך אז קיינעם אינטערעסירט עס נישט, סאו וועיט א מינוט, לאמיר פארשטיין, איך וואס איך האב מיט ענק גארנישט, איך קען ענק נישט, איך האב ענק קיינמאל נישט געקענט, איך בין נישט קיין תלמיד נאר פון סאטמאר, איך האב געלערנט אין וויזשניץ אויכעט, מיך גייט מען רודפ'ן ארויס פון איבעראל. און זאליקא קען טוהן וואס ער וויל, און משה פרידמאן אבות המוסרים קען טוהן וואס ער וויל, און קיינער קומט נישט ארויס מיט א בריוו, וואסארא חוצפה איז דאס? דאס איז אזא חוצפה, איך זאג אייך די אמת, ווען איך וואלט ווען מורא געהאט דעמאלטס, מיך האט מען אויפגעקאלט, מ'וועט דיך דאס טוהן, מ'וועט דיך יענץ טוהן, מען וועט, מען וועט, ווען איך וואלט ווען געפאלן פאר זייערע שייגעץ שטיק, און היינט ווען מען זעט עס אויף די אנדערע זייט, זעט מען אז ס'איז געווען א חוט השערה, ס'איז געווען א זייפן-בלאז גאנץ סאטמאר. ווען איך וואלט זיך דעמאלטס געבויגן און די קינדער וואלטן געווען היינט אין א סכנה, וואלט איך קיינמאל אין מיין לעבן מיר נישט געקענט דאס מוחל זיין, קיינמאל אין מיין לעבן נישט אזא זאך. פאר וועם האסטו מורא געהאט? האסט מורא געהאט פאר אפאר שקצים וואס האבן געקענט, אלי' דוד האט געקענט אראפווארפן דעם רעבינ'ס טאכטער? איך בין נישט דעם רעבינ'ס טאכטער, ווען אלי' דוד ווארפט מיך אראפ, קום איך ווען צוריק ארויף, און איך שיס אים אויס יעדן צאן אין פיסק אין פראנט פונעם דברי יואל, אז דער דברי יואל זאל זען מיט וועם ער דרייט זיך. איך בין נישט פון ענקערע נאראנים. נא נא נא, איך בין אויך א סאטמארער תלמיד, מיך האט אויך סאטמאר רב אויסגעלערנט נישט מורא האבן פאר קיינעם. נאר איך וויל פארשטיין פון ענקער פוינט אוו וויו. דער אלטער פרידמאן באטשי איז דער אויסגעוועבטער דיין. דער דיין ימח שמו וזכרו וואסערא חורבן ער האט געמאכט פאר סאטמאר. פאר יונגעלייט וואס האבן נישט געהאלטן אפילו טהרת המשפחה, ווייל ער געווען ביזי מיט שכבת זרע'ס סענדער זיך אראפצורייסן יעדן פארטאגס זיבן, פארשטייסט? דאס איז די חברה. סאו, פרידמאן באטשי, פארוואס הערט מען נישט פון דיר? וואו ביסטו? דו לעבסט נאך? קענסט נאך צוזאמשטעלן איינס און איינס? משה האט אים צוגעזאגט גרויסע זאכן, און דער אייבערשטער האט אים געמאכט אויסגעוועבט. סאו וואס האט ער פון די גרויסע זאכן? ער האט גרויסע אויסגעוועבטע זאכן. א חוצפה וואס דא האט מען אפגעטון. איך וויל וויסן ווי זענען די רבנים? עלעגאנטע רב ווי זענט איר? עלעגאנטע רב שרייבט שוין נישט אונטער ער זאגט ער האט זיך שוין אפגעבריהט מיט דעם נחום ראזענבערג נישט מיט מיר האסטו דיך אפגעבריהט דו האסט געטשעפעט מיט די קינדער האסטו דיך אפגעבריהט יעצט נארמאל מעג מען אונטערשרייבן וואס מען וויל אבער נישט א חזיר ווי דו. דו האסט דאך מכשיל געווען אין די מקווה איינעם יארן לאנג נאך יעצט.

זאג איך פאר די פרוי הערט אויס איך טו עס אלץ נקמה און איר זאלט אים געזונטערהייט נעמען און איר זאלט אים אבער נאכקוקן איר זאלט זען ווען ער גייט אין מקווה זאלט איר האבן א וועג וויאזוי איר קענט נאכשיקן אייערס א זון און קוקן ווי לאנג דער רבי ווייקט זיך אין מקווה און צי ער שטופט נישט אריין אפאר קינדער אין אחור. דעטס אלל. קענסט אים נעמען, איך זאג נישט אז דו קענסט אים נישט נעמען, פארקערט אפשר וועסטו אים אפהיטן פון זינד, דעמאלטס ווערן זיי אלע קאלט, ווייל אין סאטמאר איז יאטיש געווען קאלט. נישט אמת. דו האסט דערמאנט. כ'האב ענק אלע אין דר'ערד, טוט וואס עטץ ווילט, דו ווילסט אים? נעם אים! קענסט אים רואיג נעמען. אבער איין זאך זאלסטו געדענקען, קיפ אן איי אן אים. וואס טוט א פרוי ווען זי פאלט אריין, זי זעט איר מאן איז א חזיר, נישט יעדע פרוי גייט זיך גראד גט'ן, זי טרייט אים צו וואטשן. ברוך מרדכי'ס ווייב איז א צדיקת, זי וואטשט אים טאג און נאכט. איינציגע פראבלעם איז, זי איז אן אוער לעיט, און א דאלער שארט טשעינדזש. דאס האט זי געדארפט טוהן פערציג יאר צוריק ווייל זי האט געוויסט ווער ער איז און מ'האט איר אייביג געזאגט זי איז נאר אזא תמימות'דיגע אמעריקאנער און זי האט עס נישט געגלייבט וועל ווייסטו יעצט גלייבט זי שוין יא. סאו איך וואלט זייער געוואלט זעהן אז די אלע עה די לך לך רבנים זאלן אנהייבן ארויסצוקומען מיט חתימות יעצט קעגן די איידיע וואס מ'נעמט קינדער, חינוך עצמאי, מען טראגט צו אויף ארץ ישראל, טראגט צו צו חינוך עצמאי, און קעגן נאך א זאך, קעגן דעם וואס משה וויל ארויפגיין אינעם אינטערנעט מיטן צייטונג, ער וויל אריינפירן סאטמאר אינעם אינטערנעט, אין יעדע קהילה איז געווען איינער וואס האט אראפגעברענגט די קהילה, אפילו ביי די רעפארם, ביי אלע מאוומענטס, איז אלץ געווען איינער וואס ער האט עס אראפגעברענגט, דא גייט עס משה אראפברענגען. שוין, דאס איז עס. יעצט איך האלט אז די בורשטינער, די אלע מענטשן וואס דו האסט מכשיל געווען מיט די טרייפות, נעמליך נישט לעבן מער פון זעכציק, ווייל דאס איז דאך כרת, נישט טרייפה, כרת, אבער עס איז דא חלב, דם, איך האלט אז דו דארפסט די אלע געבן אומזינסט אין דיין בית החיים, בעסיקלי ביסטו דער קילער, דארפסט זיי אלע מאכן דארט א פלאץ, די זענען געשטארבן ווייל איך האב זיי געגעבן טרייפות. וועסט כאטש עפעס מתקן זיין וואס דו האסט מקלקל געווען? כ'האב אויך געוואלט זאגן ס'איז יעצט אריינגעקומען פון ארץ ישראל זייער וויכטיגע נייעס, איך זאג דיך מען טאר קיינעם נישט אריינלאזן אין שטוב, ס'איז דא א פעטער וואס דער פעטער האט זיינע פֿיר ניסעס און איין נעפיו האט ער די לעצטע פאר יאהר געמאכט די ארגסטע זנות און עפעס איינער האט עס נישט געקענט נעמען מער האט עס דערציילט פאר די אנדערע פאר איר שוועסטער, בקיצור ס'איז ארויסגעקומען ער טוט עס מיט יעדעם, מ'האט אים יעצט אויפגעפיקט, מ'האט אים איינגעזעצט. ער טוט עס שוין פון די זיבעצן יאר פאר זיי, און ער יעצט גאנצע פינף און צוואנציג יאר אלט, וועגן דעם זאג איך מען טאר קיינעם נישט אריינלאזן אין שטוב, ס'דא אסאך זאכן וואס אמאל איז עס געווען גוט און ס'וויכטיגע, אינדערהיים פלעגט מען אריינלאזן יעדן אין שטוב אלעס, היינט לאט מען נישט, און גראדע אינדערהיים איז אויך פיל אין די תשובה ספרים וואס האט זיך אלס אפגעטון דארטן, מען טאר נישט אריינלאזן קיינעם, עניוועי. ס'איז. ס'איז מורא'דיג וויכטיג נישט אריינצולאזן קיינעם, אפילו דיין אייגענע מאן איז שווער מען זאל אריינלאזן, און דיין אייגענע פרוי איז שווער מען זאל אריינלאזן, ווייל זיי זענען אויך נחשד אז זיי טאטשן די קינדער. יעצט איז אזוי, ס'איז דא, כ'האב שוין גערעדט פון דעם אברהם משה שטיינהארטער, ער איז די ראש ישיבה פון מאורות נתן, און מ'האט אים נאכאמאל פארלענגערט זיין תפיסה, ווייל מ'האט אים נאכנישט אהיימגעלאזט, ווייל מ'האלט נאך אינמיטן. אויספארשן אלעס, און יעצט איז געקומען נאך א בחור פון ניינצן יאר אלט אז דער רבי פלעגט פון די פערצן מיט אים זיך נעבעך ארום פאטשקען. קיצור, ס'איז געווארן לעבעדיג. זיין לויער זאגט דזשאוק נאמבער זעקס הונדערט און פֿיר, ער הייסט שלום בן שבת, ער טענה'ט אז ער האט געוואלט ארויסשלעפן געלט פון אים. דער זיבעצענטער בחור האט געוואלט ארויסשלעפן געלט, ביז יעצט האט ער שוין מודה געווען אויף אפאר, נאר דער זיבעצענטער בחור וויל ארויסשלעפן געלט, די דזשאוק איז דאך אזוי גוט, עטס ווייסט רבותי די דזשאוק איז אן אס נישט אן דעם, בקיצור מ'גייט אים האלטן ביז חול המועד סוכות פאר חקירות, ס'גוט! טאטש! טאטש בחורים! טאטש! עט די ענד יו וויל בי טאטשט, יו וויל פיל סארי. יעצט, אויב עטס געדענקט, כ'האב ענק דערציילט אפאר וואכן צוריק אז ס'איז דא א מלמד אין אמסטערדאם וואס ער האט געטאטשט קינדער. ער איז געקומען פון ארץ ישראל און ער איז א מלמד געווען אין אמסטערדאם. קודם כל ווייס איך נישט ווי קומט ער צו פארן אויף אמסטערדאם, דאס איז דאך מענדעלע'ס שטאט, גייסט כאפן די זונות וואס מענדעלע האט שוין ארומגעפאטשקעט מיט זיי? ס'איז דאך אזא שמוציגע שטאט אמסטערדאם, ס'איז אנבעליוועבל. עניוועי, ער איז געפארן. אין א אין א חדר צו ווערן א מלמד אבער ס'איז נישט א ארטאדאקס ס'איז א מער א רעפארמי טייפ בקיצור און ער האט געפאטשקעט די קינדער שטאטס ער זאל פאטשקען די זונות האט ער געפאטשקעט די קינדער נו די קינדער זענען געקומען פארויס דארט איז דאך נישט דא קיין אונזערע רבנים וואס זיי סטראשען און ער איז אוועק געלאפן אויף ארץ ישראל, ער איז אַכט און צוואַנציק יאר אלט, ער הייסט אפרים שרייבער, והי' לא היה בסוחו הי' דאס איז נישט דער שרייבער, געווען אמאל אין לונדון איינער שרייבער וואס האט געזען צלמים, אן אלף איז ביי אים אויך געווען א צלם, ס'איז נישט דער משוגענער, ס'איז אן אנדערע שרייבער, בקיצור, און ער איז אנטלאפן אויף איזריעל, און איזריעל האט מחליט געווען היינט אז ער טראגט אים צוריק. צו האלאנד זאל מען אים דארט משפט'ן, ווייל די קינדער זענען געווען פון זעקס ביז דרײַצן יאר וואס דאס איז זייער יונג, יעצט יעדער פרעגט, ער איז געווען דארטן אין א תלמוד תורה וואס האט געהייסן חדר, פרעגט יעדער וויאזוי האט מען אריינגענומען א האלבן רעפארם מענטש צו זיין דארט א מלמד, אבער די תירוץ איז פשוט, וועלכע נארמאלע מענטש גייט פארן אויף האלאנד ווערן א מלמד? יעצט איז דא א איד וואס הייסט ר' אשר נרולר, ר' אשר שפירא, זיין טאטע איז נרולר רב פון בני ברק, הייסט ר' בעריש שפירא. ער פלעגט אמאל וואוינען אויף עוועניו יו און איך מיין זיין בית מדרש עקזיסטירט נאך דארט. אונז האבן זיך מיט אים אסאך ארומגעשלאגן ווייל ער איז אויך געווען פון די וואס האבן געזאגט מען זאל גיין צו די רבנים. עניוועי, לעצטנס האט ער זיך ארויפגעשטעלט אן די רייט טרעק און ס'איז דא צוויי יוטוב'ס וואס ער האט ארויפגעלייגט און כ'האב ביידע בלי נדר ארויפלייגן אויף מיין האטליין. איינס איז, ער רעדט וועגן דעם אינטערנעט, אז אינטערנעט איז א גוטע זאך אויכעט, ער ברענגט ארויס די גוטע פונקטן פון אינטערנעט. אונז האלט מיר אז ס'איז א גוטע זאך, אונז האלט מיר אז די אלע שמוציגע געשיכטעס פון די רבנים וואלטן געווען געקאווערט נאך פופציג יאר ווען נישט דער אינטערנעט. ברוך השם ס'איז דא אן אינטערנעט. איי, מ'קען קוקן אויף וואס מ'טאר נישט? הער אויס אז דו גייסט ארויס אין די גאס קענסטו אויך קוקן אויף וואס מ'טאר נישט, סא נעם א גאן און שיס אויס אלע פרויען און פארטיג, חס ושלום. די צווייטע זאך רעדט ער וועגן מ'ווארפט ארויס קינדער אזוי מ'ווארפט ארויס. פארפוילטע עפל, און ער ווייסט נישט אז אונז ארבעט מיר מוראדיג דא מיט די גאווערמענט אוטאריטיס, אונז גיימיר דאס אונטערברענגען, טראסט מי, מ'האט אונטערגעברענגט סעקשועל אביוז פון טשילדרען טו א סערטען אמאונט, אוודאי איט וויל נעווער ווייפ אוט כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, אבער העי, ס'איז דאך געווען מותר לכתחילה, יעצט איז כאטש אסור לכתחילה. אונז ברענג מיר דאס אונטער, איך זאג ענק ס'עט נישט זיין א גאווערמענט אין אמעריקע וואס עט געבן א. פעני פאר ישיבות אן א ריסיווער, א ריסיווער מיינט די גאווערמענט וועט אריינשטעלן זייער אפיסעס און זיי וועלן אלעס מאניטערן, וואטשען סא די גוטע יארן האבן זיך געענדיגט, ווייל ווען מ'האט ענק געבעטן טוטס עפעס האט דער גראבער פעטער אנגעפרעסענער בעלזער חזר געפרעגט צו נחום ראזענבערג פולס עני וועיט. איך האב כח. און האבן געזאגט, ער איז א משוגענער אין די גאס. דער משוגענער האט דיך אראפגעברענגט אין תל אביב, און דער משוגענער גייט דיך נאך ווייטער אראפברענגען. בעלזער רב, דו וועסט נאך גיין אין קוממיות פאשען חזירים. וואטש און זע. יעדער רב שטרייט דארטן נאר אזוי פיל אז ער זאל קענען זאגן ער האט עפעס געטון. סאו דאס זענען די צוויי פינעראלע רב, און איך זאג אייביג. יו גיוו קרעדיט ווער קרעדיט איז דיו. ער האט א גוטע זאך. ער האט זיך צוגעשטעלט אן די רייט סייד. נישט דא מער קיין רבנים. ס'איז גארנישט מיט נישט, מ'דארף זיך שלאגן, און איך בין נישט קיין רב, איך לאך אויך, מ'לאכט פון דעם גאנצן טייטל רבנים, כ'וועל ענק זאגן וואס א רב איז, דער סקווערער רבי איז דאך אזא משוגענער, אדער רבי שוין, אזא משוגענער, איינער האט זיך געמאכט א שיל לעבן אים, האט ער אנגעהויבן צו פארפירן. אבער למעשה, ער איז אן אמעריקאנער, ער איז א קאסינער, ער איז דא געווען פון די בראנקס נאך ווען אונז האמיר נאך געליטן פון היטלער אין אייראפע. זיינע עלטערן זענען שוין דא געווען, און איך האב אים געזאגט, פאר דו הייבסט אן א מלחמה מיט סקווער, זיי מודיע די עף בי איי אז זיי וועלן ליידן די קאנסעקווענסעס, ווייל דאס איז רעישעל ווייעלענס. זיין טאטע ר' יעקב יוסף האט איבערגעלאזט חובות, ס'איז געווען איינער זיגי געשטעטנער וואס ער וואוינט אין מאנטריאל,

ער קומט אריין אמאל וויזיטן סאטמאר רב זעט ער האט דעם טמא'נעם ספר ליקוטי מוהראן, פרעגט ער געלערנט אין די ספרים? אזוי ווי כאילו ס'איז א טמא'נע ספר, האט ער געזאגט איך ווייס א סאך נישט וואס צו זאגן נאר צווישן אלע תלמידי בעל שם האט ער דאס מערסטע געזען אונזער דור, ווי די קוקסט העסטו זען, ער האט געזאגט ס'וועלן אויפשטיין רעבעס רשעים רעבעס רשעים, סקווערער רבי האט געוויסט מיט אים גייט ער נישט אנהייבן, דער סאטמאר רב שלינגט איין אזאלכע גרויסע סקווערע רעבעס אויף פרישטאג, ער עפענט זיך אויף זיין מויל אזוי ווי אן אלעגעיטער און ער נעמט אים אריין גאנצערהייט. ער איז זיך אנטלאפן. דא געבויעט א שטעטל מיט רשעות, אנגעבארגט געלט, געזאגט ליגנות, מענטשן האט ער געמוטשעט זאל קומען וואוינען, מענטשן געזאגט איך קען נישט, איך בין א מאדערענע פרוי, מאדערענע מאן, מ'וויל האבן רעדיאו, נע ביי מיר גייט אלעס אן, ווען ער האט זיך אביסל נאר געזעהן אין די פעדערן האט ער יענעם ארויסגעווארפן, יענעם געזאגט ליסן איך קען גארנישט טוהן דאס איז משמרת הצניעות, ער האט לכתחילה געוואוסט וואס ער טוט. ער האט געוואוסט פונקטליך וואס ער טוט, די גאנצע ריעל עסטעיט פראפערטי האט געמוזט בלייבן אויף זיין נאמען אזוי וועט ער קענען מאניפולירן, ער איז געווען אן אויסגערעכנטער קאמוניסט, דער רמב"ם זאגט אז יעדער מענטש האט השפעה פון ווי ער קומט, ס'איז א פארפאלענע זאך, יעקב אבינו גייט מיט זיינע קינדער ארויף אויף ארץ ישראל, ער זאגט ס'האט מיר געחלומט דער אייבישטער איז געקומען אין חלום איך זאל גיין אויף ארץ ישראל, זאל צוריק גיין און דארטן וועל איך מצליח זיין, זאגט ער פאר די קינדער הסירו את אלהי הנכר, נעמטס ארויס דעם גוי פון ענק, שטיי נא יעקב אבינו'ס קינדער, די שבטי קה זענען געווען עובדי עבודה זרה? ניין! קומט פון א שטאט ווי מצרים פול מיט עבודה זרה, קומט פון אזאלכע פלעצער, ס'כאפט אים זיך אריין אויכעט הסירו את אלהי הנכר די קאמוניזם. ער איז בעלעבאס יעצט ס'איז ביז פינף מייל ס'איז ביז צען מייל, מארגען וועט ער זאגן ביז צוואנציג מייל. וועט ער נאך הייסן ר' מאטעלע זאל זיך אראפ נעמען די שיל וואטשען צו ווייל ער איז באלעבאס ער איז גארנישט ער איז א קליפה א סטרא אחרא זיין טאטע איז געווען א קאמוניסט אן ערליכער איד און ער איז א קאמוניסט א רשע מרושע א רוצח און איך געב אסאך פאוער פארן קאסענער רב מען דארף עס דורכברעכן אדער זאל ער דיר באצאלן צען מיליאן דאלער דעטס איט. זאל ער דיר באצאלן געלט האט ער גענוג ער האט גענוג אפגע'גנב'עט פון די אלע קינדער'ס געלט און פארטיג און נאכדעם גייט עס אראפ אין היסטארי א צדיק ער איז א צדיק נישט נאר ער גייט נישט אראפ ווי א צדיק זיין טאטע גייט אויך נישט אראפ ווי א צדיק ער איז געווען א וואוילער איד א צדיק אבער ער האט געהאט דעם אני ואפסי עוד איך מוז זיין גאט כ'האב מזל ער געדינט גאט איך קען זאגן פאר גאט זיי איך איך זאל זיין גאט און דו זיי מיין קנעכט. קאמוניסטן! דעטס אלל איט איז! איך האלט אז דער קאסינער דארף ווייטער אנהאלטן מען זאל נישט קיין מורא האבן פאר אים און ער זאל זיך אויסלערנען. ער איז נישט באלעבאס אויף די וועלט און ער איז נישט באלעבאס אין זיין שטאט און ער איז אפילו נישט באלעבאס אין זיך אין שטוב און אויף זיך אויך נישט. איך בין אויך נישט אזוי זיכער אז ער האלט דעם הערשי ברייער האט ער אים געהאלטן אווער ענד אבאוו עווריבאדיס דעמענד ווייל הערשי איז נישט געווען זיין סעקס פריק. הו נאוס? ער איז געווען דוד'לס סעקס פריק. אדער דוד'ל איז געגאנגען ווי מען טאר נישט אין עקס רעיטעד מואוויס און ער האט. נישט פארציילט אדער האט אים אריינגעברענגט ווידיאו אין די קאר, די ליבשאפט דאס געפעלט מיר נישט, די דוד'לס ליבשאפט מיט דעם הערשי ברייער'ן האט מיר קיינמאל נישט געפאלן, היות ער האט געכאפט בשר הקודש, ער האט געזען אז דעם רב'ס ערווה קען מען שלעפן און טון וואס מען וויל, מיישב געווען ער גייט כאפן בשר הקודש און ער האט געכאפט דעם רב'ס. אייניקל. געכאפט דעם אייניקל פון רעבן און האט אים אפגעפירט פון וועג. און איך האב מיך אריינגעלייגט דעמאלטס אין די פרשה. איך האב געזאגט פארן טאטן, זאג דעם רעבן, אז דיין טאטע זאגט, אדער איך, אדער הערשי ברייער. און דעמאלטס איז מען דעם שייגעץ פטור געווארן. דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? און דער מאטעלע איז דער זעלבער משוגענער. א צעווילדעוועטער משוגענער. ער הייסט דאך דער צדיק יסוד עולם. ביי די וויזשניצע חסידים האט ער דאך באשאפן כביכול חס ושלום גאט אויך. די זעלבע לאו-לייף, איך דענק דא האט מען עפעס אמאל געקומען מיט פערד אין מאנסי, דעמאלס האט זיך געהייסן מען עפענט עפעס דארטן אויף אן אנדער פלאץ, סאטמאר, נישט דארט ווי מען האט למעשה געעפענט, ווער ס'געדענקט עס, מען דערציילט ר' מאטעלע'ן קומען מיט פערד, קודם כל דער ערשטע די ערשטע ברום פון די קי גייט, אה, מיט פערד איז ער געקומען? ניין, ער איז געקומען מיט דיר מאטעלע, דו ביסט א פערד, עניוועי, נאכדעם זאגט ער פאר סרול'ן, עהה, מאך דיר נישט צוטוהן. זיי אנבויען דא אסאך מוסדות און נאכדעם וועט מען אלעס איבערנעמען. דער מענטש האט געהאט פליי אין קאפ, ער האט געהאט פליגן אין קאפ, זיך איינגערעדט ער וועט אלעס איבערנעמען, דערווייל האט חיים שיע דער מאמזריקא רבי א גרעסערן מוסד ווי ער, ער האט מער באסעס, ער האט מער אלעס, זיך איינגערעדט ער וועט אלעס איבערנעמען, דאס קען זיין משוגענער קאפ. סא ער האט יעדן געלאזט בויען מוסדות ווייל ער האט זיך איינגערעדט ער וועט אלעס איבערנעמען. אויכעט א קאמוניסט, ער איז נישט קיין קאמוניסט, ער איז סתם א סאדיסט, א שלעכטער מענטש. שטאנג רעדט אויב איז די וויזשניצע נישט היימיש. העי, דו האסט ארויסגעווארפן העלפט פון וויזשניץ עניוועי. קומען זיי יעצט אן. די בית דין האט געשריבן א בריוו אז מען טאר נישט מאכן. ווער איז בית דין? וואס? ס'איז זעלבע ווי די לך לך רבנים שטעלן ארויס אויף מיר א בריוו אז איך האב נישט שוין קיין שול ווי צו דאווענען. ווער זענען זיי? כ'האב זיי אמאל געפרעגט א שאלה? זאג, איינער האט אמאל געפרעגט דעם סקווערע בית דין א שאלה? דער קאסאנער קען אפילו דעם סקווערע בית דין? וואס א מין משוגעת איז דאס? עטס שרייבטס א בריוו? ווער זענט עטס? קענסט שרייבן מען זאל ביי ענק נישט עפענען אין שטעטל, און מען ברענגט נאך אז דער רבי זכרונו לברכה, רבי זכרונו לברכה איז היינט נישט קיין באלעבאס, ער איז געשטארבן נפטר פיפטער אבי געזונט, און אפילו ווען ער האט געלעבט איז ער אויך קיין באלעבאס נישט געווען אז מען זאל נישט עפענען קיין שול, ער איז קיין באלעבאס אויף דעם נישט געווען, ס'האט אים קיינער נישט געשטעלט באלעבאס, פון וויליאמסבורג איז ער אנטלאפן, ער האט מורא געהאט פאר די סאטמארע חיות, און ער האט. זיך באזעצט דארטן און האט זיך געבויט אייגענע חיות און מען האט האט נישט מורא. איך האב שוין געווארנט דעם קאסאנער, איך האב אים געקאלט, זאלסט וויסן גיי יעצט צו די עף בי איי כ'וועל דיר זאגן פונקטליך צו וועם צו גיין און דו זאלסט זאגן איך וועל ענק האלטן ריספאנסיבל, עני באם וואס ס'פליעט גיי איך ענק האלטן ריספאנסיבל, דעטס אלל. נישט זיין נאכאמאל א ראטענבערג פרשה, דו ברויכסט נישט די צוויי אהאלב מיליאן דאלער און אויב יא פארקויף יעצט. גערעכט. אה, אזא משוגע פונקט ווי אהרן טייטלבוים, ער איז אין אלע גלילות איז ער רב, שאלה איז ביז ווי די גלילות ציט זיך, אפשר ציט זיך עס אריין ביז סקווער אויך, אפשר זאל סקווער גיין זיך שלאגן מיט יעצט מיט אהרן טייטלבוים. משוגענע חברה, דעם אלטן איז אריין א דזשוק אין קאפ, אויסער אז ער איז שוין אויסגעוועפט, איינער טאר נישט בויען א שול און ער קומט שוין מיט א צוואה פון זיין טאטע, ליסען, דיין טאטע אז ער האט דיך געלאזט צוואה האט ער עס פאר דיר געלאזט, נישט פאר אונז, אונז קען מיר נישט דעם איד, אונז האמיר אים נישט אנערקענט ווען ער האט געלעבט, אונז האבן נישט געהאלטן אז ער איז דער צדיק הדור, אונז זעמיר געגאנגען צו אנדערע אויכעט, סאו צו אונז איז ער געווען א וואוילער איד וואס איז אנטלאפן פון וויליאמסבורג ווייל ער האט מורא געהאט פאר סאטמאר, און יעצט האט ער שקצים וואס זיי גייען טערארעזירן אנדערע. קאסאנער רב עף בי איי איז יור סעלושען, גיי שוין אריבער צו זיי און זאג זיי יו וויל קיפ דעם ריספאנסיבל, זיי האבן ארויסגעשטעלט א בריוו און זיי קענען דאס נישט טון, דאס איז אמעריקע, דאס איז נישט סקווירא מיט טשעקנאבל מיט באבעל מיט שנאבל, אלל דעט גארביטש איז היטלער האט עס. אונז אראפגענומען דאס איז אמעריקע פרי פאר אלל און לאזטס נישט ער זאל שטערן צו בויען א שול סא אבער ווי קומט ער צו שטערן גאנגען א איד ער האט געדאווענט אין פרידוואלד ביי די קראנקע מענטשען ס'קומט דא א מנין אין גאנג מ'האט אים פארברענט מ'האט אים געוואלט הארגענען און פאר סקווער ענק זאג איך אז זאלטס נעמען א בעסערן צילער ווייל דער צילער וואס ער האט געצילט אז ער איז האלב פארברענט געווארן דאס איז נישט גוט פאר ענק נעמטס א צילער וואס נאר יענער זאל פארברענט ווערן מאכטס זיכער פארטס ערגעץ אין א וואלד מאכטס צוויי דריי יאר פאקט איז, און מאך זיכער אז עטס עטס כאפן וועם עטס ווילטס, נישט עטס עטס ענק אליינס כאפן, ווייל ס'עט נישט ארבעטן מער, ליסן, די געים איז אווער פאר עווריבאדי, און סאטמאר האבן אויך פארברענט ילד שעשועים, מיט קליינע קינדערלעך נעבעך, מיט מאמעס האבן געקריגן נערוון בראכן, און יענער איז אראפגעגאנגען ווי א העלד, ער האט געטוהן פאר סאטמאר, און ער איז ארויסגעפארן, ער האט געטוהן אין קעמפ, און ער האט געטוהן, ער האט געטוהן, נאכדעם וואס דו האסט פארברענט די מאמעס, זיי האבן אלע געקענט שטארבן, און זייערע קינדער, און אסאך ליידן נאך היינט אויף די נערוון, נאכדעם קענסטו שוין טוהן וואס דו ווילסט. קענסט שוין אויפשטעלן א בית המקדש השלישי, די שכינה וועט נישט אראפקומען. כ'וויל נאר נישט זאגן ווער יענער איז ווייל ער איז שוין געשטארבן, שוין א כפרה, געשטארבן ביי די זעכציג, א כפרה אויף אים מיט אלע זיינע מיטהעלפער, סאו דאס איז אויך שוין געשטארבן, סאטמאר ברענט שוין אויך נישט, זעהן שוין זענען אויף צרות, און אזוי גייט מען אומברענגען דעם גאנצן חסידישן טעראר וואס מען האט מיטגעברענגט פון יוראפ, אונז זעמער אין אמעריקע, אונז וויל מיר פון ענק נישט וויסן, און אפילו די מוסדות וואס עטץ שטעלט צו וויל מען אויך נישט וויסן, איך האלט אז ווען מען זאל גיין אין פאבליק סקול, און פארלאנגען אז אונז וויל מיר טיטשערס פאר די קינדער און אונז וויל מיר דאס און אונז וויל מיר יענץ, אונז קען מיר פארלאנגען ביפאר יו נאו איט צו באקומען דעם גאנצן בילדינג אויכעט ווייל די גוים זענען א מיעוט דארט, און לאז די גאווערמענט אנהייבן צו באצאלן די עקספענסעס דיירעקט צו די טיטשערס און צו די טוטערערס, און אונז וויל מיר נישט האבן אז סאטמאר זאל אונז גנב'נען דאס געלט און נאכדעם מאכן אזא הארד טיים, זיי האבן אהינגעשטעלט דארטן דעם קליינמאן דער איז דאך אזא ר

גביה, נאך אים באקריגן זיי די פיריעד, ער לאזט זיך נישט רעדן, מען האט אים אריינגעשטעלט פאר דעם, סאו פון ווי גייט ווי גייט די אלע געלטער וואס די גאווערמענט געבט פאר די אלע העלפ פאר די קינדער, דאס גייט פאר זאלי קאהן און טאהש און פאר די אלע יוצא משרצים, אונז שטעלן מיר דאס יעצט אפ, זאלסט וויסן איך זאג ענק פאראויס, מען האט אלץ געזאגט, האסט נישט געזאגט אז דו גייסט אפשטעלן סעקשועל אביוז, אונז געדארפט ווארענען, יעצט ווארן איך ענק, די גאווערמענט גייט צונעמען אלע פאנדינגס פון ישיבות, אגודת ישראל, שמאגודת ישראל, סאטמאר, קאקמאר. ס'עט ענק גארנישט העלפן. איטס אלל אוט אוו וואטס העפענינג. וואטש ענד סי. כ'האב אויך געוואלט דיך פרעגן בורשטינער רבי אפשר וואלסטו מיך יא געלאזט דארטן ליגן, מיך האט מען דאך ארויסגעווארפן פון סאטמאר פון מעמבערשיפ, איך האב נישט ווי צו ליגן, ווען איך וועל שטארבן גייט מען מיך לייגן אבאוו גראונד, קיינער וועט מיך נישט ארייננעמען, אפשר וואלט איך אויך געקענט זיין ביי דיר, וואס דארף מען טון, וואסערע עבירות דארף מען אלס. טון אז מען זאל קענען ליגן אין דיין בית החיים בורשטינער רבי מען דארף באגנבענען די אינגעלייט זייערע געלטער מען דארף זיי הייסן אינטערשרייבן מארגעטשעס זאג מיר פונקטליך וואס ווייל סאטמאר מיינט אויכעט ס'איז געווען א גוטע דזשאוק גענומען א מעמבער יארן לאנג געווען א מעמבער כאפט אן ווארפט ארויס אפילו ארויסווארפן דארף מען וויסן וויאזוי יעצט יאסי בראך האט מיר געזאגט ער געט מיר זיין לויער און איך וועל קענען צוריק קומען דאווענען זאג איך אים איך ברויך נישט צוריק קומען דאווענען זיי האבן מיך געסטריפט פון מעמבערשיפ זיי גייען פאר דעם באצאלן און אוודאי דאס איז נישט געווען מיין ערשטע פריאריטי כ'האב דאך געהאט וויכטיגע זאכן. אבער דאס אז יעדער שטעלט זיך ארויס אין שולן א צעטל, דאס איז א פרייוועט ארגענעזעישאן און מ'מוז זיין א מעמבער. די גאווערמענט ווייסט שוין דאס אויך. יא, זיי ווייסן שוין אלעס. זיי ווייסן אלעס וואס ס'גייט פאר. ווייל עטס האטס נישט געהאלטן אז איך וועל זיצן שטיל. נאר ס'איז דא פרייאריטיס. פאר א מענטש האט נישט קיין חלה און קיין וויין אויף שבת גייט ער נישט קויפן סטראבערי שארטקעיק. סאו דעטס וואטס העפענינג נאו. זיי ווייסן פונקטליך וואס עטס פירטס אן שייגעץ שטיק, און איך זאג דאס איז פונקט ווי אין די צייט פון סטאלין. סאו האמיר גארנישט, האט דער אייבישטער אונז ארויסגענומען פון רוסלאנד און פון אוקריינע, ווייל ס'איז אכתי עבדי אחשורוש אנן. און זיי הערן עס אויס, זיי נעמען נאוטס, און עווענטשעלי עווריטינג איז גאנא בעקפייער. און אפילו די מיליאנען וואס עטס קעשטס, ס'איז אלעס קעש ביזנעס. די גאנצע קאנגרעגעישאן ס'איז געמאכט אז מ'געט א הונדערט טויזענט דאלער דאנעישאן און נאכדעם נעמט מען צוריק געלט. יעצט ווי לאנג עטס האטס נישט געשטערט קיינעם האט מיך אויך נישט געבאדערט, עטס האטס אנגעהויבן צו ווערן באלעבאס גייט אלעס ארויסקומען, עווריטינג איז גאנא קאם אוט סלאולי באט שורלי, פאר מיר שיקן א בריוו ווי מ'האט מיך טערמינעיטעד פון די קהילה דאס גייט ענק קאסטן א ביטערע פרייז, וואלט וויסן ס'דא צייט עוד חזון למועד. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, דער אודווארי רב האט מיך גערופן כ'זאל אים העלפן מאכן די מקווה, כ'בין געקומען, און ס'איז דארטן דא איינער וואס וואוינט קעגן איבער אזא ר' אשר פון די סטרולאוויטשעס, און ער איז געקומען האט מיר אנגעהאקט די ביינער ברבים אין בסמעדריש, שייגעץ גיי ארויס פון דא פארוואס א זאליגע האט אונטערגעשריבן, האב איך אים געזאגט סטרולאוויטש איך ווייס נישט מיט וואס דו האלטסט דיך גרויס, דו ביסט דאך א דל גאה, דו האסט נישט קיין געלט אויך נישט, דו ביסט א גארנישט. דו גייסט מיך ארויסווארפן פון א שול? אזוי וועט מען דיך ארויסווארפן, ווארט שוין צו. עניוועי, ס'איז דורך א יאר, מ'האט עס גענדיגט אן מיר, כ'ווייס נישט ווי כשר ס'איז, כ'ווייס נישט ווער ס'האט עס אנגעפילט מיט מי גשמים, ס'איז נישט קיין חילוק, ס'איז נאר א מענער מקווה, למעשה וויל איך ענק פארציילן א מעשה. דער סטרולאוויטש, טאהשער רבי איז אים געקומען אהיים וויזיטן עפעס א יאר פאר ער איז אוועק, און ס'האט געהייסן ער געט מיליאנען און ס'טוט זיך, wow! סטרולאוויטש! דידן נצח! עניוועי, כ'וויל ענק זאגן. סטרולעוויטש האט אפגע'גנב'עט מיליאנען דאלער, ער איז שולדיג פאר שמידל, שמידל האט אים געטראסט געלט, ער האט עפעס אריינגעלייגט געלט אין אן עפפ, ס'האט געהייסן ער וועט מאכן מיליאנען, ער האט צוגענומען די געלט, ער האט צוגענומען פון הונדערטער ארעמע לייט אין ארץ ישראל וואס זיי האבן נישט ממש אויף א כזית ברויט אויף אין די וואך. ער האט געמאכט א מעסטער דזשאב, אזוי זעהט עס אויס אז מען הרג'עט אן יענעם, מען שלאגט אן יענעם, דו האסט געהאט רעכט מיך צו טאטשן פארוואס א זאליג האט אונטערגעשריבן ווייל דו וואוינסט אויף ראדלידזש, דו דאווענסט אמאל ביי נאדווארנע אין בית מדרש, ווער האטס עטץ געמיינט אז עטץ זענטס? די הענט וואס האבן מיך געשלאגן תיקצץ זאלן אפגעהאקט ווערן, קודם כל די געלט האסטו שוין נישט, האסט אלעס פארלוירן, האסט צוגענומען מיליאנען פון איבעראל, כ'בעט יעדן ארץ ישראל'דיגן איד זאל אפילו נישט קומען אויפפיקן דאס געלט אין ראדלידזש סטריט ווי סטרולאוויטש וואוינט, ווייל ער האט נישט, אדער קען זיין ער האט יא אדער האט עס אוועקגעלייגט, ער האט אפגע'גנב'עט אזוינפיל מיליאנען אז ער וועט עס קיינמאל נישט האבן צו באצאלן, אפילו ווען די עפפס וואלט געלונגען וואלט ער עס נישט געהאט צו באצאלן, סאו זאלט איר וויסן, דאס איז ווען מען הייבט הענט אויף יענעם, ווער עס האט געהויבן הענט האט באצאלט א פרייז, עספעשעלי איך בין געווען דעמאלט א שליח דרחמנא, וואס דער רב האט מיך געבעטן איך זאל אים העלפן מאכן די מקווה, איך האב עס אים געהאלפן, ס'איז זייער שיין געגאנגען, און די דיזיין אלעס, מען האט עס געגאסן, ס'איז געלונגען, ס'איז א מעסטערפיס, צום סוף קומט זיך אן סטראלוויטש און כאפט מיך אן אין באקס, מיך אין אמת האב איך געקענט רופן די פאליס נאר איך האב געזאגט רבונו של עולם זעהסט ער באקסט מיך אין א מקום קדוש דאס איז דיין הויז נעם דיך אן שוין יעצט האט ער צו סטרולוביטש האט נישט גארנישט ער האט צוגעגנבעט מיליאנען און ער וועט עס קיינמאל נישט האבן צו באצאלן און איך בעט יעדן נארמאלן מענטש זאל אפילו נישט קומען בעטן דאס געלט עס איז נישט דא שטעלט זיך אויפן קאפ סאו סטרולוביטש האסט מיך אנגעבאקסט די מקווה איז פערטיג אן מיר און דו ביסט געבליבן אן געלט און ווי האלטסטו יעצט?